אין סטאר אנגעגאנגען דאס מיידל באט וואי אין די ווארלד וואס דיס גערל נאט טאוט דעט שי העז נאטינג טו טאלק טו א סטרעינדזשער און מען זאל מער לייגן א דגוש אויף דעם דו האסט נישט וואס צו רעדן מיט יענעם אפילו ווען ער קומט איר זאגן האסט אראפגעלאזט געלט צו טשעינדזש מיט אלעם איז אזוי באהאלטן אז אפילו איך אלס גראון אפ וואס איך טו שוין אזויפיל יארן אין דעם קריג איך נישט ארויס פון די אלע בוקס פון די גוישע קריג איך ארויס דאס זיי נישט דער נאר אויף פעיטעל. טאלק אבאוט עווריטינג, דאס איז וואס איך האלט, ס'מוז קומען נאך א טשעינדזש, בשלמא אמאל געווען אזוי געפערליך, מען האט נישט אזויפיל גערעיפט קינדער, ס'איז נישט געווען אזא סכנה, היינט איז דאך אן עפעדעמיק, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל, קוק יעצט האט מען ווידער איינגעזעצט מענטשן, מען האט איינגעזעצט קאנגרעס לייט, סעקרעטעריס מיט אלעם, עי דאס איז ס'איז אנבעליוועבל, ווי העוו טו ריעלי פוט אווער פוט דאון, אמאל האט א פרוי נישט געקענט גיין אין גאס,

סוף כל סוף איך בין דאך אין חרם און מ'טוט אויסהערן א מענטש וואס איז אין חרם איז דאך נישט זייער גוט. אבער איך זאג שוין לאנג, די אינגעלייט, די מלמדים, די מוזן האבן א חינוך פון סייקייעטרי. עניוועי, ס'איז געווען זייער פרוכטבאר. ער האט אריינגערופן אלע פינף קלאס, פיפטע קלאס רעבעס, זעקסטע, זיבעטע, ס'איז געווען מורא'דיג פרוכטבאר, יעדער איז מודה אז ס'איז נישט געווען נאך אזא גוטע אסיפה, אפילו ר' אהרן אליינס איז אויך מודה, ווייל ער האט געזען ער פארלירט דעם עולם, מ'האט טאקע אסאך פלייש מיט אלעם, פאלט אוועק אזויפיל אינגעלייט, גייען לתרבות רעות.

זאג איך פארוואס נישט? זייער פשוט, ווייל מען קען דאך נישט נאכמאכן וואס אהרן האט געמאכט. זאג איך אים, אבער דו טשעפעסט דיך דאך מיטן צוקונפט פון אונזערע קינדער. דעי דאונט קעיר וואס זאלי קאהן קעירט עפעס, א פוסטע שטריק, הי דאזענט קעיר פאר עניטינג. און זאל איך ענק זאגן, ער האט למשל א מלמד וואס ער הייסט משה בראך, דער געבט מיר איבער, ער הייסט משה בראך, ער זאגט אז ער הרג'עט אן אזוי די קינדער, ער שלאגט מיט א רוצחישן שלעגעריי. אזוי ווי אונזערע מלמדים האבן געטון, שטעלט דיך אויף אויפן טיש פארשעמט, האקט שטיקער, איך לאז בעטן זאלי קאהן, דו ווייסט די אלע שייגעץ שטיקער וועט נישט דויערן אייביג, ווייל אונז דערצייל מיר אלעס פאר די גאווערמענט, זיי ווייסן פונקטליך וואס ס'גייט פאר, ענד איף יור נאט גאנא סטרעטן אוט יור גאנא לוז איט, האסט שוין פארלוירן א האלבע ישיבה עניוועי, דו גייסט אלעס פארלירן, מ'האט דיך ארויפגעשטעלט אויף דיין טאטנ'ס סיט, ווייל דארטן משה טעראריסט, וואס איז א מאנסטער, מ'האט דיך ארויפגעשטעלט מיינט עס אז דו מוזט שוין בלייבן דארטן, ס'מיינט גארנישט. יעצט זיי דערציילן א מעשה, ס'איז געקומען אמאל איינער צום חזון איש, ער זאגט ער טויג צו גארנישט, וואס זאל ער טון? בקיצור פרעגט ער דעם חזון איש אפשר זאל ער ווערן א מלמד, זאגט אים דער חזון איש ניין איך האלט זאלסט ווערן א שוחט, רבי איך פארשטיי נישט צו דעם, זאגט ער אזוי וועסטו שעכטן קינדער און אזוי וועסטו שעכטן טשיקנס, אבער דו טארסט נישט זיין קיין מלמד, מען דארף אנהייבן צו לערנען, ס'איז א מורא'דיגע זאך, די גאווערמענט העלפט צו. איז פארפאלן. מען זאל קענען די גאס מוז מען אנקומען צו סייקיאטריסט און צו סייקיאלעדזשיסט. ווען איינער זאגט מיר וואס איז ביים רעבן זכרונו לברכה, די ענפער איז זייער פשוט, די רבי פלעגט שיקן מענטשן צו סייקיאטריסט, מיר האבן מענטשן פארציילט, כ'האב דאך דא א גאנצן האטליין, קאלן מיך מענטשן אריין, זאגן זיי יא, איך האב געהאט געוויסע פראבלעמס, דורכגעשמועסט מיטן רעבן, אנשטאטס ער זאל געבן א ברכה האט ער געזאגט זאלסט גיין צו דעם און דעם דאקטער. דער רבי איז נישט געווען קיין נאר, אונז האבן נאר געמיינט אז דער איד פארשטייט נישט וואס טוט זיך געווען נישט מיט ביידע פיס אויף די וועלט. דערציילט איינער זיך באקלאגט פארן רבין ער האט א פראבלעם און ער האט שלעכטע הרהורים ער האט מחשבות וואס רודפ'ן אים האט דער רבי געזאגט כ'וועל דיך שיקן צו א גוטן דאקטער פארטיג און ברוך השם ער וויינט פארשטייט עס ווייל ער זעהט ער פארלירט די גאנצע זאך פארשטייט ער עס און ער טוט עס יעצט דארף מען וויסן אז דו שיקסט אין זאליקא'ס ישיבות און אין בית חינוך זיינע שיקסטו צו א

איינער זאגט זיין זון איז נעבעך משוגע, פרעגט ער וואס זענען די סימפטאמס, זאגט ער ער עסט חזיר און ער טאנצט מיט שיקסעס, זאגט ער ער איז זייער נארמאל. ער איז נאר א שייגעץ, ווען ער וואלט געגעסן שיקסעס און געטאנצט מיט חזירים וואלט ער געווען משוגע. קאקארעליץ מיט די אלע אנדערע האבן אים אויסגעלערנט זעהט אויס אז מען זאל זאגן אז דאס בחור'ל איז משוגע, ער איז משוגע זאל ער גיין א משוגעים הויז ווייל ער איז א דעינדזשער פאר סאסייעטי. יעצט, כ'האב געזאגט א שארפע דרשה וועגן דעם איד וואס ער איז געגאנגען, ער האט נאך געהאט כרעיה בין שיניה, דער פיפיק איז אים נאך געלעגן אויף די ביצים, און ער איז אראפגעקומען, ער איז געלאפן אין די מקווה דאווענען, און ער האט געזען ווי א קינד דרייט זיך דארט א מיידעלע, און ער קען דאס מיידעלע ווייל ס'איז פון דעם הויז, און ער האט געזען ווי א פרעמדער בחור דרייט זיך, און נישט געהאט די דיסענסי זיך אפצושטעלן און אים פרעגן מה אתה מחפש פה, וואס זוכסטו דא? אים איז געווען וויכטיגער זיין דאווענען דערפון. פערד וואס ער איז. זייער שיין אז ס'איז דא זק"א מיט הצלה וואס ארבעטן פאר יענעם, וואסערע שייכות האבן זיי מיט יענעם? ער האט אויפגעפלאצט אין באס, זאל ער זיך אליינס באגראבן. לויט לויט וויאזוי דער מצב היינט פונעם דור איז, איז אזוי זעען מיר אויס. נאך א מזל זעמער זרע אברהם יצחק ויעקב וואס זיי האבן אלץ געטראכט פאר יענעם, נישט נאר פאר זיך. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קאלן אן וויאזוי לאזט מען א קינד גיין אליינס? גיין אליינס אין סטאר? איז אז מ'וואוינט אין א אידישע קהילה אין א קאמיוניטי ווי אין בני ברק, שיקט אראפ א קינד זאל עפעס איינקויפן, איך זע עס נישט פאר אזא גרויסן פעלער, דער פעלער איז אן אנדערע זאך, דער פעלער איז אז מען האט אלע חזירים טאנצן און נאכדעם ליידן. דא איז אבער דא א אנדערע פראבלעם, ווייל מען האט אויסגעשטעלט צעטלעך אין בני ברק, ס'דרייט זיך ארום איינער אזא וואס ער טוט די אלע זאכן, מילא דארף מען זען צו וואטשן די קינדער. און אז עטס וואטשט נישט איז טו בעד. ארום געשטעלט אין גאנץ בני ברק פיקטשערס פון אים אלעס און קיינער וואטשט נישט. דארף מען זאגן די קינדער זאלן גיין כאטש צוויי אינאיינעם און מען דארף האבן א סעלפאן מען זאל קענען גראד קאנטעקטן די היים אדער די פאליס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'איז היינט דא קיין עין הרע אסאך קינדער מען קען נישט ווי מען זאגט וואטשן אויף יעדן און מען קען נישט זאגן גיי נישט אראפ קויפן עפעס ווייל קיין עין הרע יעדע אידישע טאכטער פאבריצירט, איר בויך איז א מעניופעקטשערינג פראסעס פאר נאך קינדער, נאך קינדער וועדער שי קען טעיק איט אר נאט, און דער מאן דארף דא שפילן א ראלע און ער שפילט נישט, ער איז ביזי מיט גיין דאווענען. איך ווייס אין דער אלטער היים איז געווען עפעס א גרויסער עילוי וואס האט געלערנט פלייסיג, מען האט פאר אים באצאלט א נדן, איינס אין די וועלט, אזאנס האט מען נישט באצאלט נאך קיינמאל. פארוואס האט מען עס באצאלט? ווייל פשוט ווייל ער איז געווען דער בעסטער בחור. און דער ראש ישיבה האט אנגעהויבן צו זען עז טיים ווענט אן, אז ער האט אנגעהויבן צו קומען צום דאווענען אלץ שפעטער און שפעטער, און ס'האלט שוין דארט אז ער קומט שוין ביי שמונה עשרה. איך האב אים צוגערופן און געפרעגט וואס איז געשעהן מיט דיר, זאגט ער גאר ערגענט עפעס א פרוי וואס זי דארף האבן העלפ און איך העלף, וואס איז עפעס אן אלמנה אדער וואס, וואס דארפסטו זיי העלפן? איז דען ניין כ'זאל זאגן דעם ראש ישיבה דעם אמת, דאס איז מיין ווייב, איך זעה זי ברויך העלפ מוז איך צומאכן די גמרא, כ'מוז קומען שפעטער צום דאווענען, און דאס זאלט עטס ענק אלע אויסלערנען, לאזטס נישט די קינדער אויף הפקר. אז די פרוי דארף האבן העלפ, אז די קינדער דארפן ענקער העלפ, זענט עטס פטור פון צו דאווענען. פטור! נישט מען מעג דאווענען, נאר מען איז פטור. יעדע ברכה איז א ברכה לבטלה. וועסט דאווענען ווען דו וועסט האבן געהאלפן די קינדער מיט די פרוי מיט אלעם. פאריגע וואך האב איך געזאגט אז די באבע שרה און די באבע רבקה זענען ביידע געווען מאלעסטעד. די באבע שרה איז געווען מאלעסטעד צוויי מאל, ביי אבימלך און ביי פרעה, און די באבע רבקה איז געווען מאלעסטעד איין מאל, ביי אבימלך. און דער אייבערשטער האט אונז געוואלט דאס באשרייבן באריכות, כדי אונז זאל מיר וויסן, ס'איז נישט דא די זאך וואס א מענטש קען נישט ארויסקריכן פון, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, מען דארף הארעווען, מען דארף גיין צו דאקטוירים אויך, און מען ברויך נעמען מעדיקעישן אויך, באט יו קען געט אוט אוו עווריטינג, דאס איז וואס די תורה וויל דיך דא לאזן הערן, ביסט קיינמאל נישט פארפאלן, דער נודע ביהודה אין א תשובה אין למד ה' איז עס, אין אורח חיים ווי ער רעדט וועגן תשובה, זאגט ער אויב ס'זאל זיין אזא ענין אז דער אייבערשטער איז נישט מקרב, א בעל עבירה איז למשל די גמרא זאגט אז איינער איז. וואוינט מיט אן אשת איש און והוליד ממזר האט שוין נישט קיין תשובה, זאגט ער אויב דאס זאל זיין אמת אזוי פשטות, זאגט ער אויף וואס האלט אים דער אייבערשטער דא ווייטער, וואס וואס האט ער שוין צו זוכן דא אויף די וועלט, אלא מאי מוז זיין אז מען מיינט נאר ס'איז א שווערע תשובה, אבער נישט אז ס'איז נישט דא קיין תשובה אזאנס איז נישט דא, איז דאס איז וואס די חומש לאט אונז הערן מיט א גאנצן אריכות, אז נישט וואס איז מיר אינטערעסאנט מ'האט גענומען די באבע שרה צו פרעה, צו מ'האט גענומען די באבע שרה צו אבימלך, צו מ'האט גענומען די באבע רבקה צו אבימלך, דער אייבערשטער וויל דאך ווייזן. ער וויל דו זאלסט אראפגיין בדיוטא התחתונה און פון דארטן אים צוריקברענגען אלע זיינע גרויסע אוצרות וואס ער האט אריינגעלייגט אין די וועלט די אלע ניצוצים הקדושים. יעצט כ'האב מסביר געווען אז מעלעסטעישן האט נישט צו טוהן מיט וואוינען און מ'מוז נישט מזנה זיין מעלעסטעישן איז גענוג אז מ'נעמט אים אריין אין שטוב און מ'וויל מיט איר וואוינען דאס איז שוין גענוג איט שוד רואן סאמבאדי'ס לייף, רואן סאמבאדי'ס מיינד. און דאס איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל לערנען באריכות די סדרה און וויסן אז די תולדות פון כלל ישראל איז געקומען דורך צוויי ווייבער וואס זענען געווען מאלעסטעד. בקיצור, איך פארשפאר אייך צו זאגן, די טעלעפאן דידנט סטאפ רינגינג, און די בחורים זאלן זאגן דו ווייסט ביסט א צדיק הדור, געסט אונז אזויפיל חיזוק מיט דעם אז דו האסט נישט קיין השגה, איך בין קיינמאל נישט פארלוירן, דאס איז איין חלק, נאכדעם איז דא עפעס א רב, איך וויל נישט פורט בשמו זיין ווייל איך האלט אז ער איז א נואף, יעצט ווייס איך ווען איך הער די ווארט רב ווייס איך ער איז א נואף, קלויזענבורגער רב האט געזאגט. ער קען נישט זאגן דעם צווייטן יקום פורקן, ווייל דארטן זאגט מען הדין רברביא עם זעריא צו די גרויסע רעבעס, צו די דייני דבבא, זאגט ער איך זעה זיי נישט, איך טרעף נישט קיינעם, קיינער רעדט נישט קיין ווארט, עניוועי, דאס איז נישט וויכטיג, נישט דאס וואס איך וויל ארויסברענגען, איך וויל ארויסברענגען אז זיי האבן אנגעקאלט, יוי האבן זיי אנגעהויבן צאמצושעלטן. א ממש א דו האסט נישט קיין השגה וואס איז. אזוי רעדט מען אויף די באבע רבקה און אויף די באבע שרה? אוי רבי איד כ'וויל אייך אויסלערנען א זאך, ווען איך ליין עס אין א טשאדעלע באדעלע מעשה ביכל, וואלט איך געזאגט מען טאר עס נישט נאכזאגן, איך האלט אויך אזוי, מען טאר עס נישט נאכזאגן אפילו, אבער אזוי ווי איך האב עס נישט געליינט אין א טשאדעלע באדעלע מעשה ביכל, איך האב עס געליינט אין די הייליגע תורה הקדושה וואס יעדעס ווארט איז געגעבן געווארן מן השמים צו משה רבינו,

פאזיטיוו זייט איז זייער זייער אווערוועלמינג, נישט סתם, זייער אווערוועלמינג, מענטשן זאגן wow, בחורים קאלן אפ wow, דו ווי סטיל העוו א טשענס wow, שוין אזוי דארף זיין. יעצט איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, די גמרא ברענגט אין מסכת כתובות אז איינער פון די אמוראים האבן געפאסט אז זיי האבן פארגעסן אלע תורה פון חוץ לארץ, און קומען אויף ארץ ישראל, ס'איז א אנדערע תורה, זעלבע תורה נאר.

ער זאגט יעדן טאג איין קאפיטל תהילים אז איר זאלט מצליח זיין, נישט איר דווקא, דער מלחמה, און ס'איז נישט געווען א מענטש וואס האט געהאט אזא מין קוראזש ווי איר ארויסצוגיין קעגן יעדן, בעט מיר אייך אז ס'מוז זיין אביסל מענטשליכקייט אויכעט, אונז האמיר דאך אייך נישט געטשעפעט, זאג איך פאר דעם רב איר זענט גערעכט, אבער איך וויל אייך מסביר זיין א זאך, מיר איז דען א חילוק אן ארץ ישראל'דיגער רב צו אמעריקאנער רב? אויב ער בעקט חזירים, גיי איך אים זאגן ס'איז די אמעריקאנער רבנים, מיר קענען דאך נישט געווינען די מלחמה, נאר אויב מען וואלט מאכן אז מ'וועט ארויסקומען קעגן די רבנים איז במילא אז ס'איז שוין ארויסגעקומען האט שוין די רבונו של עולם אזוי געפירט אז ס'איז נישט נאר ארויסגעקומען אז זיי העלפן די חזירים ס'איז גאר ארויסגעקומען זיי זענען אליינס היא עצמה איז א חזיר צו דעם קען איך גארנישט טון איך גיי נישט יעצט וועגן דעם אפשטעלן די מלחמה קעגן די רבנים ווילאנג כ'וועל נישט זעהן אין אלע גאסן צעטלעך אז טאמער מ'טאטשט א קינד זאל מען רופן אחד אפס אפס אדער די משטרה, ביז דעמאלטס איז נאך אלץ דא היינט ווער ס'בעקט די חברה, ווען נישט דאס וואס איז שנאת עם הארץ לתלמיד חכם וואלט מען אונז שוין פארלוירן די גאנצע מלחמה, ווייל די משטרה וואלט זיך נישט אנגענומען פאר אונז, אה א מזל אז זיי האבן אונז פיינט, במילא אז זיי האבן אונז פיינט וועלן מיר אונז פארן זייער גוט. און דאס גייט עטס אינדערהיים אויסצולערנען. און איך זאג נאכאמאל, ס'איז נישט מיין חכמה, די חברה, די פעדעפילים, אלע פון זיי זענען קלוגער פון מיר, מער געלערנטער, מער געלונגענער, פאר ברוך מרדכי'ן פלעגט מען צאלן א שבת ער זאל קומען פירן פאר א חתן כלה, צו פאר א שבע ברכות, פלעגט מען אים צאלן גרויס געלט, מיר האט קיינער נישט געאפערט קיין געלט, דאך מער געלונגען פון מיר, און ער האט א לענגערע בארד פון מיר אויכעט, האב איך שוין אמאל געזאגט. און ס'איז נישטא קיין עצות מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער ווייסט וואס ער טוט, שטעל דיר פאר פאר ר' נתן יוסף מייזעלס האט דער אייבערשטער געגעבן א בארד פון צוויי אינטשעס, גדי בן סוסי, איי ער איז א ראש ישיבה פון הונדערטער בחורים, ער איז געווען פון טויזענטער בחורים ראש ישיבה במשך די יארן און געפירט די מוסדות, כך גזרה חכמתו, פאר ר' בנימין הערש בערקאוויטש וואס ער איז געווען ביי די מיידלעך האט געהאט א בארד ווי נחבי בן ופסי, עטס פארשטייטס? די זעלבע דא אויך. פאר ברוך מאטכע לעבאוויטש האט א בארד ווי נחשון בן עמינדב, און למשל פאר מיר, איך האב א בארד, איך ווייס איט דאזענט עקסיד אן אינטש, מיין טאטע זכרונו לברכה האט אויך געהאט אזא קליינע בארד, און מיינע ברידער האבן אויך אזעלכע קליינע בערד, אבער שטעל דיר פאר וויאזוי דאס ארבעט, נו, זאל א מענטש חלילה מתרעם זיין אויף דעם אייבערשטנ'ס הנהגה חס ושלום, איז דאס איז די פעדעפיילס זענען געווען מער געלונגען, זיי האבן געהאט אנשי צירה, רבי שמעון בן יוחאי זאגט פאר ר' אלעזר'ן, גיי נעם א ברכה פון דעם מענטש ווייל ער איז אן אנשי צורה. ער האט א הייליגע לעכטיגע צורה, די חברה זענען אנגעקומען מיט די בערד, זיי האבן עס אראפגעלאזט, אנבעליוועבל, מאידך גיסא ס'איז געווען איינער אין מאנסי האט געטשעפעט קינדער, ער געהאט א לאנגע בארד אין די מקווה, און ווען ער איז ארויס האט מען אים נישט דערקענט, עניוועי איז די חברה זענען מער געלונגענער פון מיר, און זיי זענען געווען חברה וואס האבן געלט, ברוך מאטכע'ס זון האט זיך אויסגע. טישט פאר זיין טאטן געלט פאר גארנישט, און פארשטייט זיך דאס ארבעט, רייט. איך האב אויך אויסגעגעבן שווערע טויזענטערס און צענליגע טויזענטערס זיך צו שלאגן אז מען זאל דורכפירן א ס'זאל זיין אין יעדן תלמוד תורה א מעגל סגור. כ'האב אויך געהאט מיינע עקספענסעס אבער נישט קלאוז צו וואס ברוך מרדכי'ס קינדער האבן געהאט. און שטעל דיר פאר, און דער אייבערשטער האט געוואלט, איז געקומען די צייט אז מען זאל געווינען. קענסט זען א מורא'דיגע זאך, הרב נחמן פון ברסלב, אומאן איז א דארף. דארט האט די גאווערמענט דעסיידעט אז זיי ווילן בויען גרויסע שטאק

אז ווען כלל ישראל וועט אויפשטיין תחיית המתים וועט יעדער האבן וואו צו זיין, יעדער וועט האבן א פלאץ, די אייבערשטער וועט אונז נישט לאזן וואלגערן אין די גאס, און אין דעם אלעם זעהן מיר אונז א געוואלדיגן אור פון משיח, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'ווערט ויהי ערב ויהי בוקר עס קומט ערב שבת, ס'איז נישט אז דער וואכן טאג איז ארויס בינגאו און נאכדעם הייבט זיך אן שבת, ס'איז דא מעורב טוב ברע ווערט עס אנגערופן.

מיר געבליבן ערגעץ אונטערוועגנס אין א דארף, געקומען צום הייליגן רוז'ין, האט ער אנגעהויבן צו וויינען, רבי, כ'לייג אויס אזויפיל געלט צו קומען מיט אלעם, און וואס לאזט זיך אויס, מען איז שוין געקומען צום רבי'ן, האט ער געזאגט הער אויס, אין אמת'ן האט די גאנצע וועלט געדארפט פארן אויף רוז'ין, נאר דער עולם האט נישט קיין שכל, אז מען האט נישט קיין שכל, איז יעדער איז דארטן ווי ער דארף זיין, אז דו ביסט דארט געווען איז א סימן אז דו דארפסט דארט זיין, יענץ איז דיין פלאץ, די זעלבע דא אויכעט, עס וועט נישט גיין מען קומט, משיח, מען וועט איבערלאזן די אלע שיינע הייזער אויף פיפטיעט סטריט און טורטיענט עוועניו, עה! ס'דא צוויי אידן, ר' אברהם מיילעך זאגט, ער רעדט אין פרשת קדושים איז עס דאכט זיך מיר, ער זאגט אזוי ווי עס איז געווען אין מצרים איז אויפגעשטאנען און איז ארויסגעגאנגען נאר צוואנציג פראצענט, די איבריגע זענען אויסגעשטארבן, אזוי וועט קומען דא אויך, מען וועט זאגן משיח קומט וועט מען זיכער וועלן נישט איבערלאזן די שיינע דירות מיט אלעם, איז למעשה וועט מען זיי איבערלאזן דארט, יעדער איז דארטן ווי ער געהערט, ס'איז א לויט זיין שורש הנשמה און לויט וויפיל אמונה ער האט אין דעם אייבערשטן און וויפיל ער בענקט פאר די גאולה. איז למעשה דאס ווייזט אונז אז משיח שטייט שוין הנה זה עומד אחר כתלינו. יעצט אזוי ווי דער אייבערשטער וויל שוין ברענגען משיח, און איך האב אייך שוין געזאגט, ווען משיח וואלט געגאנגען אין א חדר פאר מ'האט אפגעשטעלט די זנות, וואלט ער געווען מאלעסטעט, און ווער ווייסט צו ער איז נישט געווען, און ער איז נישט נאכאמאל מגולגל געווארן, שטייט אז יעדע צוואנציג יאר ווערט געבוירן משיח, און אויב איז נאכנישט די זכיה אז מ'זאל אויסגעלייזט ווערן, שטארבט. און ווער ווייסט וואס איז שוין געווען און וואס ער איז שוין אלץ דורך, אבער למעשה יעצט וויל דער אייבערשטער אז ס'זאל ווערן ארדענונג ביי די קינדער, און למעשה האט דער אייבערשטער צוגעהאלפן מורא'דיג שטארק, נישט סתם, מורא'דיג שטארק, יעצט אז ס'קומט חנוכה קען מען הערליך זאגן, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזיידים ביד עוסקי תורתך, ממש יעדעס ווארט איז דא פונקטליך אזוי צו אונזער מלחמה.

יא דעי זענען אפגעוואשן פון די מעפ שוין. סא דעס איז קלאר אז כ'האב דא א בעסערן פיוטשער, כ'מיין אפילו די או די יעצט, נישט נאר די פיוטשער, די אסאך בעסער, ס'איז מער רעספעקט, ס'איז אלעס מער, די איינציגע צרה איז כ'האב מורא כ'וועל ווערן פארכאפט אין ציונות, און דעמאלטס האב איך דאך גארנישט אויפגעטון, ווייל לויט וויאזוי דער רבי האט אונז מסביר געווען איז אז ציונות דאס שלאגט זיך ארום מיט אנכי השם אלוקיך, ממילא וויל איך נישט אנהייבן, אזעלכע זאכן הייב איך נישט אן.

וואס ס'פארט ארום, ס'לעכערט די אויערן. אינטערעסאנט, אונז זאג מיר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אזא רחמנות וואס דער אייבערשטער האט אויף די אידן אין מאה שערים, מ'וואלט משוגע געווארן פאר ליידיגגיין. האט זיי דער אייבערשטער געגעבן, מען זאל שרייען, ס'זאל זיך לעבן, און דאס איז נישט דא דא.

אנבעליוועבל! עס זעט נישט אויס אז ער האט צוועלף יאר. נאך אליין דעם, וויאזוי הייסט ער דער גרויסער שייגעץ, כ'האב שוין פארגעסן וויאזוי ער הייסט, דער בעק, אברהם הערש בעק, זאל נעמען אויף אלע אידישע קרענק אן עק, און אויף אים אויכעט שוין, איך הער ער פייגערט שוין אפ, ווען איך האב אים דא, שור, זאג איך דעם בעק, הייס דעם אינגעל זאל זיך אראפציען די הויזן, און באקוק אים צו ער האט שתי שערות, באקוק אים, אפשר האט ער, קען זיין ער קען פאר דער וועלט גרימאצעס, אבער דאס וועסטו נאך ברויכן דאס קומענדיגע יאר, ווייל בין כך ער איז שוין אויפן וועג ארויס, כן יאבדו כל אויביך השם, באט נישט דאס איז די זאך. די זאך איז אזוי ווי כהאב אים נישט דא, שאדט זיך דאס אינגל אויפן קיק אזוי האט ער נאך נישט קיין צוועלף יאר, דאס איז ווי מען שיקט קינדער אהער אויף ארץ ישראל, א טאטע שיקט א קינד אינעסענטלי זאל גיין אין קליניק פון קופת חולים, חוימלט אים א נורס אן, א מאן נורס חוימלט אים אן. דאס איז אלעס א ווידיא ער קען עס נישט לייקענען ער גראד מודה געווען אויך. אבער איך פארשטיי נישט, ער ווייסט אז ס'איז דא ווידיאו, יעדער ווייסט, ארבעטסט דארט ווייסטו דאך, פון וואס האסטו געקלערט? די הוה אמינא אז דאס קינד וועט מורא האבן צו פארציילן, און טאמער ער וועט פארציילן וועט אים דער טאטע געבן א פראסק און זאגן וואס הייסט דו חזיר אזוי רעדט מען מיט נבלות? אזוי האט לייביש לייזער פון אנטווערפן דער גרויסער רבי געטון פאר זיינע קינדער, האט דריי קינדער אראפ פונעם וועג, נישט נאר פון וועג, אראפ פונעם זינען. איין זון האט מיר געזאגט אז ווען ער דארף וואוינען מיטן פרוי כאפט אים א ציטערניש, איז וואס ער מוז טון איז ער מוז גיין צום דאקטער און דער דאקטער נעמט ארויס די זאמען פון אים און לייגט עס אריין אין זיין פרוי, ער האט מיר געזאגט,

יעדער איד מעג זיך ראטעווען, נישט געוואוסט אז ס'האט געקאסט געלט, זאג איך ס'האט געקאסט צוויי מאל געלט ווייל איין מאל איז עס דורכגעפאלן און די צווייטע מאל איז עס געלונגען און איך וויל דא זאגן די מסירות נפש פון אידן, זיי האבן געוואוסט אז בעלזער רב איז דארטן און ר' טויבער איז דארטן זענען זיי געגאנגען און זיי האבן נאכאמאל געגעבן געלט און כ'הער זאגן יעדעס מאל איז געווען בערך הונדערט טויזענט דאלער, א איד טוט פאר א איד וואס ער קען. ס'איז געווען יעצט די גרויסע אסיפה וואס משה דוד נידערמאן האט אריינגעשטעלט אין צייטונג. אין ניו יארק טיימס און ער אטאקירט די אלע וואס אטאקירן די ישיבות יעצט איך וויל זאגן סתם אזוי דזשאסט פאר די פאן אוו איט דעם זעלבן מצח טמא מצח אשה זונה האט ער געהאט דעמאלטס ווען מ'האט זיך ארומגעריסן וועגן סעקשועל אביוז ער האט געשריגן איט דאזענט העפען ניין משה דוד ניין איט דאזענט העפען וואס דו לאו לייף דו סקאמבעג וואס דו ביסט יעצט הייבט ער אויך אן ער ווייסט נישט וואס מ'וויל פון די ישיבות מ'האט פֿיר הונדערט טויזענט תלמידים און מיט אהער מיט אהין, קודם כל האסטו נישט קיין פֿיר הונדערט טויזענט תלמידים, די פֿיר הונדערט טויזענט תלמידים איז דא העלפט פון זיי וואס זיי לערנען סעקולער סטאדיס אין די אלע סקולס אין די אלע ישיבות, מען טוט נישט דיפרייוון עדיוקעישן, קומסטו דיך ווישן יעצט אונטער יענעמס פארטעך, יענע זענען אלע היילי פראפעשענעלס. דיינע חברה זענען גאסן יונג. און נאמבער צוויי, דא א מורא'דיגע זאך וואס דו מוזט פארשטיין, ווען דו וואלסט נישט ארויסגעווארפן א בחור וואלסטו אים באגלייט ביז צו די חתונה צו ביז ער טרעפט א דזשאב, ביסטו גערעכט. דו נעמסט א בחור פון פֿערצן דו ווארפסט אים ארויס, ער קען נישט עי בי סי, זענען אילליטערעט, איך בין אינגאנצן אויף יענע זייט, איך האב מיך צוגעשטעלט צו יענע חברה, איך קאל אפ די אלע פאליטישאנס און די באורד אוו עדיוקעישאנס און איך זאג זיי זאלטס וויסן, סאקמער קאקמער פארפירט ענק ווידער. אזוי ווי זיי האבן פארפירט ביי די טשיילד סעקשועל אביוז. איט דאזענט העפען! אינטערעסאנט יעדער דריטער איז געווארן א פגוע און איט דאזענט העפען! כ'האב געזאגט די זעלבע זאלט איר וויסן איט לוקס עקזעקטלי לייק די סעים פייט דעט ווי העד פאר סעקשועל אביוז פאר טשילדרען! זאלטס עס וויסן! דאונט ביי די באלאוני פראם דיז פיפל! דיז אר פעיד אף פיפל! און נאכדעם איז דא נאך א זאך! כ'האב ענק שוין געזאגט זייער אסאך מאל! די גמרא! איינער וואס ער גייט דורך די גמרא דער קען אסאך! ער ווייסט אסאך! די גמרא האט אין זיך אלעס! ס'האט אין זיך זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות! ס'האט אין זיך אלעס! ס'האט אין זיך חשבונות, באט אונזער פראבלעם איז אז ווען ס'קומט א חשבון זאגט די רבי דאס איז צו שווער לאז עס אויס, טוטס אז ס'זאל האבן א פארמולע אויף יעדע זאך, למשל געדענק ווען ס'האמיר געלערנט מסכת פסחים, דארט צום סוף אין צענטן פרק רשי ווייזט וויאזוי איז א עיגול מער פון א מרובע, זאגט רשי עס עס נעמען צושניידן עס עס צו צולייגן, היינט האמיר א פארמולע פאי אר סקווער און ווי נאו עווריטינג, דאס קינד מוז נישט וויסן וואס פאי אר סקווער איז, עיקר איז אז זיי וויסן ס'דא א פארמולע און ממילא וועט ער פארשטיין יעדן תוספות. סא טוט עטס צוויי שלעכטע זאכן, ענגליש טאר מען נישט לערנען, און ווען ס'איז דא זאכן וואס האט צו טון מיט די גמרא, למשל חשבון, זאגט מען ניין מען קען עס נישט, און דער אמת איז דער רבי קען עס אויך נישט, איז למעשה די באלאני מוז זיך אויפהערן וואנס און פאר אלל. און נאכדעם האב איך געזאגט פאר די גאווערמענט, לאמיר זאגן אז זיי לערנען נישט, און דו ביסט מסכים, אבער דו ווייסט זיי נעמען געלט פאר די אלע זאכן, זיי נעמען געלט פאר שוואכע קינדער, זיי נעמען געלט פלעגט גנב'נען ביי ענק אויף תולה ארץ, און דאס זאלט עטס אויך געדענקען, ווייל אונז וויל מען נישט אז זאלן גנב'נען אויף אונזערע קינדער'ס נעמען געלט, רבי האט דאך געזאגט מען דארף האבן ערליך געלט, סאו איך וויל נישט זיין קיין שותף אין די מינע געלטער, נישט איך נאר קיינער וויל נישט זיין, און אמאל האב איך געזאגט די גאווערמענט לערנטס ענק אויס איין זאך, דאס איז די זעלבע פעיקערס, געקומען דארטן פון טראנסילוואניע, די זעלבע לגיונות, די זעלבע שקרים, די זעלבע וואס איז געווען ביי טשיילד סעקשועל אביוז. און נאכדעם האב איך געזאגט די גאווערמענט די מעין פראבלעם וואס מיך באדערט, איך בין נישט געגאנגען מיט דעם בעלזער דעם אפגעפארענעם וואס ער האט געזאגט מען דארף לערנען חינוך, איך האב די גאנצע צייט געזאגט איך בין נישט דא אז מען זאל לערנען חינוך, איך בין דא אז מען זאל לערנען סעקשועל דעוועלאפמענט אוו די באדי, וויאזוי די דעוועלאפמענט פון א יונגל איז און פון א מיידל איז, און וואנס יו דאונט טיעטש דעט דען איי דאונט וואנט טו היער עניטינג. די רעסט איז אלל גארבידזש. א מיידל אז זי באקומט א וועסט דארף זי ציטערן וואס די בלוט איז און מוז פרעגן די שכנ'טע. נא נא נא נא. איטס נאט גאנע העפן. די גאווערמענט איז מיט אונז. זארג דיך נישט. די גאווערמענט איז מיט אונז. זי וויל שפארן צו אלע ישיבות. אונז ברויך מיר עס עניוועי נישט האבן. ווייל ווען ס'איז דא די בחור איז גענוג אלט ווארפט מען אים עניוועי ארויס. די געימס גייען זיך ענדיגן. אונז האבן מיר אויך רעכטן. אונז זעמיר אויך אין אמעריקע. נישט נאר משה דוד קען רעדן מיטן ניו יארק טיימס. נחום ראזנבערג קען אויך רעדן. נאר איך דארף נישט דעם טיימס. איך האב ווי צו רעדן. און איך רעד ברוך השם. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, איז דא דא, דער האט זיך צוגעשטעלט דא, דער איז דא איינער אזא, דער זכריה ברוינער'ס איידעם, ער הייסט יאסי, מען האט אים אימפארטירט פון פון קענעדע, פון מאנטריאל, עניוועי, יאסי האט א דאס א בלאג און האט אריינגעשטעלט אז ער מאכט א פיקטשער פון עפעס א שיינעם אויפגעפיקסטן בוטשער סטאר, און ער פרעגט יענעם אזוי, טשעפעט אים, אה דא זענען די קינדער, דא לערנען די קינדער, ווי זענען די קינדער? הייבט אן ווייסטו אז מען דארף נישט לערנען און גארנישט ווייסטו ער הייבט אן מיט די מיט די סאקמערע קאקמערע אזיאטישע דרכים וויל איך דיר זאגן קודם כל יאסי דו פרעגסט יענעם ווי די קינדער זענען איז דו ווייסט שוין די קינדער זענען אנטלאפן ווייל יחיאל דיין שוואגער האט זיי אלע אפגעפעצלט דו פרעגסט נאך ווי די קינדער זענען אנבעליוועבל יעדער לויפט אוועק פון יעדן סטאר. מ'האט מורא פאר יחיאל ברוינער. ווי זאגט מיר מיין קאזין, איך האב א קאזין, ער וויל נישט מ'זאל זאגן זיין נאמען, ווען ס'איז דא משפחה שמחה, זאגט ער, ער גייט און זעצט זיך לעבן יחיאל. נישט דא דאס מין ער זאל זיצן ערגעץ אנדערש נאר לעבן יחיאל. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער, אזוי וואטש איך אלע קינדער, איך קען נישט וואטשן דעם גאנצן זאל מיט קינדער, איך זעץ מיך לעבן יחיאל און יחיאל גייט אין בית כסא גיי איך מיט אים מיט. זאג איך אים, אבער דארפסט מאכן זיכער דו גייסט אריין מיט אים אין בית כסא, ווייל דארט קען אויך זיצן איינער און ער קען אריינגיין צו איינעם. זאגט ער אזוי טו איך טאקע, איך גיי פארדעם אריין, איך קוק אים, איך זעה ס'נישט דא קיינער, לאז איך אים אריינגיין, און נאכדעם לאז איך אים ארויסגיין. דאס איז וואס דא טוט זיך. פרעגסט ווי די קינדער זענען, נאכדעם גייט ער און זאגט פאר יענעם, אה, און ער ווייזט אה פיקטשערס אויף א קליפ אויף יוטוב, אה, זעסט, א סוקסעספול ביזנעסמאן האט זיך געעפנט אן אן עדיוקעישאן, פרעגט ער, דו ברויכסט אן עדיוקעישאן? יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן, יאסי ביסט א בהמה, ניינציג פראצענט מענטשן אין אמעריקע זענען ארבייטערס, פראפעשענעלס, נישט יעדער איז א ביזנעסמאן, נישט יעדער קען די מלאכה און נישט יעדער טויג צו דעם, און נישט יעדער איז אזוי ווי דיין משפחה וואס רובם לעבן פון גע'גנב'עט געלט פון ישיבות, אלע ברענגען זיי פראגרעמס פאר ישיבות איז אפגע'גנב'עט און אפגעליגנט די געלט, ממילא ביסטו א חכם אז יענער האט א בוטשער סטאר האט עס געעפענט, הער אויף מיט די מעשות. און נאכדעם חיים יידל ווען ער האט געווען א גוטן ביזנעסמאן וואס ער קען אים פירן די ביזנעס וואלט ער נישט געטראפן זיך אין דזשעיל. טראמפ דער פרעזידענט פון אמעריקע גייט געבראכן, בענקראפסי, א ביליאנער ער גייט בענקראפסי, האט מען אים פארגעהאלטן און ער איז געלאפן פאר צו ווערן פרעזידענט, זאגט ער ליסען יו מעיד די לאוס איי פאלאו דעם, תם יודל איז געגאנגען זיצן ער האט אריינגענומען שלעכטע עצה געבערס און מען האט אים געזאגט מיט קויף מיט אהער נע יו גאו בענקראפט ער וואלט נישט געהאט די גאנצע צרה, און אזוי איז עס יעדע ביזנעסמאן ווען ס'קומט צו א. פונקט, ער דארף האבן ריכטיג העלפ, הי נעווער ווענט טו ביזנעס, הי דאזנט נאו וואט טו דו, נאר געט ער זיך אליינס שלעכטע עצות, און נאכדעם וואס האב איך יענער האט געמאכט א בוטשער סטאר, קהילה האט א בוטשער סטאר וואס זיי פארקויפן טרייפע פלייש, איך ווייס קלאר, ער האט מיך אנגעקאלט איינער פון די שותפים, איך זאל אים נישט ארויפלייגן אויפן האטליין, ער גייט מיר געבן וויפיל געלט איך וויל און ער גייט אויפהערן מיט די טרייפענע פלייש, און נאכדעם האט ער ארויסגעווארפן דעם משגיח, דעם וויאזוי הייסט ער נאר דעם עלעגאנטערס ברודער. דער באהושטינער ווייסט ער האט אים ארויסגעווארפן צו דער באהושטינער איז אליינס ארויס אונז האמיר געכאפט אז מ'ברענגט אריין טרייפעס דא ווייל איינער איז א סוקסעספול ביזנעסמאן מיינט עפעס? ווייס איך וואס, באלאוני, און אמאל שפילט איינעם די מזל אמאל שפילט איינעם נישט די מזל, כ'מיין וואס וואס האקסטו א טשייניק ער ברענגט א בוטשער איינער איז א סוקסעספול בוטשער סטאר כ'ווייס נישט וויפיל ס'איז זיינס וויפיל שותפים ער האט און צו איז ער נישט מער ווי אן ארבייטער ס'איז נישט וויכטיג און אפילו נישט דאס קינד דארף האבן אן עדזשוקעישן. נישט נאר פאר ביזנעס, פאר יעדע זאך דארף מען האבן עדיוקעישן. עדיוקעישן איז די נעים פאר עווריטינג. די מלחמה קעגן פעדאפיילס האט מען אויך נאר געווינען מיט עדיוקעישן ווייל מען האט אויסגעלערנט די קינדער אז ס'איז דא א פאץ, און ס'איז דא א תחת, און ס'איז דא א פיסק, און ס'איז דא א קליטאריס, און יעדער וויל אריינקריכן אין די לעכער, און אפילו די מלמד אויך. נאר אזוי האבן מיר עס געווינען, מ'האט אויסגעלערנט אפן יעדן, יעדעס יונגל פון פינף ביז זעקס יאר כאפ אים אן. ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל א מעשה, כ'האב עס געזאגט פאריגע וואך, ים אנגעכאפט דעם פיפיק, כאטשיג יענער איז געווען א. א נורס, האט גראד ארויס געגאנגען מיטן נאקעטן פיפיק און ארויס געשריגן קוק ער טאטשט מיך, מען האט אים איינגעזעצט און ער האט מודה געווען. נא נא נא, עדיוקעישאן דאס איז די גרעסטע זאך, און אונז גיימער האבן אם ירצה השם עדיוקעישאן וועדער יו לייק איט אר נאט, אונז גיימער עס האבן, ווען נישט פאר צו אלע ישיבות. יעצט די עדיוקעישאן אליינס דאס איז נישט מיין מישאן געווען, דער מוסד האט דאס געפירט, איך האב אים געזאגט אמאל איך האלט נישט אז דאס איז ריכטיג ווייל איך האלט אז ביי די פערצן, פופצן יאר א בחור וואס איז אנגעזאפט מיט תורה און האט שוין געלערנט שניים אוחזין בטלית ער ווייסט שוין זה זה אומר כולה שלי זה אומר חציה שלי יחלוקו ער ער ער ער לעבט אויף די וועלט דו ווייסט נישט וואס א יונג יונגל ביי אונז מיינט נאר מען דארף האבן מען זאל לערנען די דעוועלעפמענט אוו די באדי וויאזוי די באדי וואקסט זרע וואס ס'פילט זיך אן אינעם פיפיק און אז מען רייבט עס קומט עס ארויס, דאס איז די גרעסטע עבירה, און אז איינער שטופט דיר אריין אין די מחילה, ווי דו גייסט ארויס גדולים איז עס די גרעסטע עבירה. די אלע זאכן דארף מען לערנען, איך האב ענק שוין געזאגט, דער אייבערשטער האט געמאכט די שעיפ פון דעם פיפיק אז ס'זאל זיין אזוי, אויף אויף איין פלאץ האט עס גארנישט פון די הארטע הויט און אויף איין פלאץ יא, פארוואס? ווייל כדי מען זאל עובר זיין מוז מען אריינגיין מיטן גאנצן גיד. גערעדט. נישט די גאנצע גיד, נאר די גאנצע קעפעלע. יעצט אויב דו גייסט נאר אריין, ממש דו רירסט אים נאר אן און שיקט, סייווי, ביסטו שוין פון אונטן אריין, ביסטו שוין חייב כרת. דער אייבערשטער האט דירעקט אזוי געפארעמט, זאלסט דיך נישט ארומשפילן. אסור לשחק בתינוקות, מען טאר זיך נישט ארומשפילן מיט די זאכן. איז במילא אז מען וועט לערנען די קינדער די דעוועלאפמענט פון די באדי, וועט זיין אן אנדערע סדרה. נישט אזוי ווי די גערער, זיי געבן יענעם מעדיקעישן. יעצט איז געווארן א בחור אכט און דרײַסיק יאר א חתן, איך וואונדער מיך וויפיל מעדיקעישן ער האט שוין געהאט. האלט מיך אפ א גרויסער גערער מחנך, אבער דו ווייסט נישט דער דער דער, נאכדעם קומען זיי צו זרע לבטלה, זאג איך אים נישט, קומען זיי צו באונס, איז דאך דאס א נארמאלע זאך, קומט ער צו במזיד, העלפט נישט די זאך, איך האב דירעקט געפרעגט עטליכע נאך וואס זיי נעמען דאס, איך האב געפרעגט איינעם, פרעג איך אים, זאג מיר, ווען דו ווילסט דיך גוט אויסרייבן, דו ווילסט טראכטן פון א נקייבה, קענסטו, מיט דעם אלעם וואס דו באקריגסט די מעדיקעישאן, זאגט ער זיכער, דער חילוק איז נאר, אז ווען איך פאמפ מיך אויס, קומט ארויס ווייניגער זאמען, דאס האט ער מיר אפן געזאגט, ער זאגט. אזוי קומט ארויס דיקע ווייסע זאמען, נישט דורכזיכטיג, ס'זעט אזוי אזוי ווי מ'זעט אינעווענדיג אזעלכע דיקע ווייסע שטיקער, און ווען איך נעם די מעדיקעישאן קומט עס ארויס אזוי ווי וואסעריג, ס'איז דורך און דורכזיכטיג. ס'נישט דא קיין עצה, מיר האט געזאגט איינער וואס ער האט זיך מסרס געווען ווייל ער זאל נישט דארפן גיין זיצן אין תפיסה, זאגט ער האט שוין נישט די כלי צו זינדיגן, אבער ער קען זיצן אין פארק און וואטשן אויף מיידלעך און ס'פארן די מחשבות, ער קען נישט זינדיגן ווייל ער האט שוין נישט די מעשה, ס'איז אפגעהארגעט.

שטעל דיר פאר א מיידעלע, מען קען זען די קליפ, זי דרייט זיך און א בחור דרייט זיך דארט ארום, די ערשטע זאך האט זי געדארפט אנהייבן צו שרייען אמא הצילו אדער האבן א טעלעפאן, מען זעט אז זי דרייט זיך און זי זעט ווי ער גייט איר נאך און זי וויל ארויף גיין און זי קומט אראפ און ער זאגט גיי ווייטער קענסט גיין איך וועל דיך נישט טון גארנישט און די מיידעלע האט געדארפט זיין אויסגעלערנט, ער האט איר גערעיפט זי איז. פינישט פאר לייף. זי זאגט אז האט ער פארשטאפט דאס מויל זאל נישט קענען שרייען, אזוי זאגט זי, און האט אריינגעלייגט שטעקעלעך אין דעם אחור. שטעקעלעך האט ער געלייגט, געלייגט זיין ערבה האט ער געלייגט, נאר זי ווייסט נעבעך נישט. דאס אלעס דארף מען לערנען. א מיידעלע איז א זאך וואס יעדער לויפט נאך איר. די גמרא זאגט א אישה איז מלא דם, ס'איז איין שטיק בלוט, מען וועסט מיט אנדערע זאכן, און והכל רוצים אחריו, יעדער לויפט נאך איר. א א נוד מלא דם יעדער לויפט נאך איר זאגט די גמרא ווייסט פארוואס ס'איז גזירת המלך דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט א גזירה אז יעדער זכר וועט וועלן נאכלויפן נאך א נקבה און ווער ס'לויפט נישט נאך דער איז נישט נארמאל ניין כ'מיין נישט אז ער לויפט נישט פיזיקעל נאך נאר ער וויל נישט נאכלויפן דער איז פיזיקעלי נישט נארמאל אים פעלט א שרויף נאר וואס מ'דארף זיך באהערשן מ'זאל נישט צוקומען צו זינד אבער די באהערשן האט צוטוהן מ'דארף אויף זיך ארבעטן יום כיפור קענסטו אויך עסן א גוט שטיקל סטעיק נאר וואס דו ארבעטסט אויף דיר און די זעלבע איז מיט יעדע זאך. איז למעשה, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, איך שלאג מיך און איך שלאג מיך איבער די גאנצע וועלט, ווען דא יעצט אין ארץ ישראל זענען מסכים, איך בין געווען אין ענגלאנד, זיי גייען עס דורכפירן בעזרת השם זייער בקרוב. מען מוז לערנען מיט די קינדער, די דעוועלאפמענט אוו דער באדי, דאס איז די עדיוקעישן וואס איך פייט אז מען זאל געבן, נישט אז סיקס טיימס סיקס איז טערטי סיקס. איך ווייס וואס איך וויל, איך האב א שיטה אין לעבן, איך וויל מסביר זיין א זאך, א רב פרעגט מיך, נישט איינער אפאר, וויאזוי האסטו אזוי שיין מצליח געווען אין די מלחמה? ס'האט מען געמיינט זיכער מ'עט דיך הרג'ענען, מ'האט געמיינט זיכער אהער, מ'האט געמיינט זיכער אהין. האב איך יענעם געזאגט אזוי, ווען דו האסט א מלחמה, און ס'איז א ריכטיגע זאך, דארפסטו נישט מורא האבן פאר קיינעם, ווייל עווענטשעלי וועלן זיך צוטשעפען צו דיר נאך און נאך מענטשן. אז דו ווייסט נישט וואס דו ווילסט, למשל אזוי ווי סאטמער קאקמער, יעצט שלאגן זיי זיך מיט די בחירות, יעצט שלאגן זיי זיך מיט די וואלן, און יעצט שלאגן זיי זיך מיט די צניעות אז די די גייט מיט א אזוי אנגעטון מיט אזוי, דאס איז אלס פולע בעלאוני די גאנצע זאך. ממילא ס'איז פולע בעלאוני, קענסטו נישט מצליח זיין, ווייל ס'וועט זיך אלץ אויפשטעלן אן עזות פנים, ער וועט זאגן כ'האב דיך אין דר'ערד. אבער אז דו האסט א ריכטיגע זאך, אז די מלחמה איז א ריכטיגע, מיט אנדערע ווערטער מ'טוט מגייס זיין קינדער, און דו נעמסט דיך שלאגן, קענסטו דיך שלאגן מיטן גרעסטן. דו מוזט אבער וויסן איין זאך, כ'האב תכסיסי מלחמה, איך האב א סיסטעם וויאזוי איך גיי, כ'האב א סיסטעם אויף וואס איך ציל, און דעמאלטס קענסטו מיטן אייבערשטנ'ס הילף געווינען. טאמער ביסטו אזוי ווי סאטמער, יעצט שלעפט מען אזוי ווייל מען וועט מאכן געלט אז מען האט זיך געשלאגן מיט די מדינה, מיטן גיוס, מיט אהער מיט אהין, איז אלץ מלחמות וואס איז עוואוידעבל, מ'קען עס עוואוידן, ווען יעדעס מיידל זאל זיך שטעלן נארמאל וואלט מען עס עוואוידעט, און יעצט האב איך זיי געגעבן אן עצה און זיי פאלגן מיך היינט, זיי האבן געזאגט אז ס'ארבעט מורא'דיג, מען גייט נישט מער צו ועד הישיבות, איך וויל נעמען מיין פטור. פון מיינע הענט אליינס, איך טראג אריין א אדער א לויערס לעטער אז איך בין א פרומע, א לויער איז אויך גוט פאר דעם ווייל ער ווייסט פונקטליך וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, אדער טאמער האסטו נישט קיין לויערס לעטער ברענגסטו פון א רב, פון א היימישן רב, דו דארפסט גארנישט האבן צו טון מיט ועד הישיבות, פארשטייסט? ס'איז דא א גוי'אישע קאמפאני וואס געבן צו עסן פאר כלל ישראל, זיי געבן צו עסן פאר אלע מענטשן אין ניו יארק, זעהן אז אין ניו יארק זאל זיין גענוג צו עסן, ס'איז א גוי'אישע קאמפאני, ס'איז א צדקה פון גוים, האט זיך שלום לויפער'ס זוהן דארט אריינגערוקט, און פאר נחום ראזענבערג דערלעבט ער נישט צו שיקן א בריוו אז ער זאל זיך קומען אויפפיקן מיין פעקל אויף פסח, נישט וואס איך דארף עס, איך מיין צו זאגן דאס אלץ איך בין נאר מסביר אלטע היסטארי, איך ברויך עס נישט ברוך השם, נאר ווען כ'האב עס יא געברויכט האט ער מיר אויך נישט געשיקט, פארוואס? ווייל דאס איז נאר היימיש.

און איינער העט נישט טוהן א טובה פאר א צווייטן, א סאטמארער העט נישט העלפן א וויזשניצער ער זאל שטארבן פאר הונגער, און א פאפענער העט נישט העלפן פאר א סקווערער, דאס איז אלעס אנטיסעמיטן, און ווילאנג עטס קענטס דאס נישט אונטערברענגען פארקויפטס אונז נישט אז עטס האטס א פראבלעם מיט איראן און מיט איך ווייס פאקיסטאן מיט יאקיסטאן, עטס האטס גארנישט, עטס האטס א פראבלעם דא אינדערהיים, עטס טויגט. נישט ענד דעטס איט. זאגט מיר א איינער פון די גאווערמענט אבער ס'איז נישט ריכטיג, ווייז מיר דאס אז ס'איז אזוי, זאג איך אים איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, איך הייס נחום ראזענבערג, מיך האט מען ארויסגעווארפן פון א שטאט וואו כ'האב געוואוינט פֿופֿציק יאר, מער, זעכציק יאר, און איך האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען, און אז כ'האב געדארפט דאווענען פאר מיין טאטן מיין מאמען האב איך געמוזט פארן אויף ארץ ישראל, און אין ארץ ישראל אין צפת איז צוגעקומען משה ערנסטערס אן אייניקל, לעזער ערנסטערס א זון, ר' מאטעלע דעם

עס נישט געטון ווייל ער האט געוואלט, ער האט עס געטון ווייל ער האט געמוזט עפעס פארקויפן, אבער ער טאטשט היינט נישט די זאכן, ער גייט אנדערש, ער גייט שוין ווייניגער אין ישיבות אויכעט ווייל די ראשי ישיבות פארשטייען ער באלאנגט נישט דארט, נישט קיין סייקייטעריסט נישט קיין סייקאלעדזשיסט, ער וואלט בעטער געוואלט גיין צו די מיידלעך נאר ער האט געזען וויאזוי נחמיה האט אפגעשניטן, ער איז געגאנגען און געגעבן און ער האט געטענה'ט אז ס'נישט מעדיקעישאן ס'איז נאר העלט פוד, העלט פוד מעגסטו יא געבן פאר יענעם, זיין מאמע האט געהאט דעם יונגל אז דו זאלסט זיין זיין מחנך אים צו געבן העלט. פוד קעגן די זרע וואס ס'טוט זיך אים דעוועלאפן קיין עין הרע, ווי דען איז דא ווי דען איז דא אזא שיינע זאך ווי א זרע דעוועלאפט זיך אין א גוף פון א מענטש, א מענטש שטארבט, א מענטש פארלירט די כוחות, נאכדעם שטארבט ער, איז דא זרע וואס דער אייבערשטער געבט אים אין די יונגע יארן אז ער זאל קענען איבערלאזן דורות, די קיום פון די וועלט, דער אייבערשטער האט באשאפן א שיינע וועלט, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ביום הראשון ביום השני ביום השלישי, וואס אויב ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי א קיום הדורות איז דאך גארנישט פון די גאנצע וועלט. וואלט די וועלט אונטערגעגאנגען מיט אפאר טויזענט יאר צוריק. שענסטע זאך איז אז א מענטש דעוועלעפט זרע. פרעג איינעם א עקר וואס ער האט נישט קיין זרע, פרעג אים וואס דאס הייסט א מענטש האט נישט קיין זרע. גייט מען נעמען די זרע, מען הרגעט עס אפ. א בחור האט גענומען א סעלפאון, נישט מער ווי א סעלפאון, כ'מיין ס'האט דער מנהל געוואויר געווארן, אה דו ביסט שוין פארכאפט אין די זנות. שוין אויף די פילן? ביסטו משוגע? דיז פיפל אר אוט אוו דעיר מיינדס. נאר ס'פלאצט יעצט ווייל. אסתי וויינשטיינס שוועסטער. איז אויך געשטארבן. דער טאטע האט געהאט א געשעפט אין מאה שערים פארקויפט זילבער האט עס אויפגעגעבן ווייל יעדער האט אים מצער געווען דער רבי האט געזאגט ער טאר נישט זיין פון די משוררים ווייל זיין טאכטער האט דאס אפגעטוהן ער כאפט נישט אז א גערע אינגערמאן האט זי אפגעפירט אינגאנצען פון וועג א פרוי אשה איז א גולם זאגט די גמרא וויאזוי מפארעמט זי אזוי איז זי איז דער חזר דער מאן אירער פלעגט איר נעמען אין בתי זונות מיט בחורים, מיט גוים, מיט פרייע, און זי האט געשטופט א נחת, און נאכדעם האט ער געטענה'ט צו איר אז איך וועל דערציילן יעדן אז דו ביסט אסור פאר מיר, דו פארשטייסט? א רשעות געווען דאס דינג, לאמיר דיר זאגן, די גערער סעקשועל מיסקאנדאקט איז די ארגסטע וואס איז דא אויף די וועלט, ס'איז ארגער ווי ביי די אראבער, אסאך ארגער. ווייל דער אראבער ווייסט ווי צו כאפן א גניבה, דער גערער דער פרומער, נישט דער אויסגעלאסענער, אבער דער פרומער ווייסט נעבעך נישט ווי צו כאפן א גניבה, דארפסט נישט יענעם צובינדן דעם פיפיק און יענער ברויך עס האבן. איך דערצייל א מעשה, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך האב געהערט א מעשה, אז דער סקווערער האט געוואלט נעמען ר' מאטעל'ן פאר אן איידעם, האט ער אים געזאגט, אונז האמיר זיבעצן קפידות, און האט אים אויסגערעכנט אלעס, איינער פון די איז געווען עונה משבת לשבת, אזוי פארציילט מען א מעשה, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך האב עס געהערט. האט ר' מאטל געזאגט אזוי, די אלע קפידות איז אקעי, איך קען דערמיט לעבן, שבת לשבת קען איך דיר נישט צוזאגן, אבער בסך הכל בין איך א יונגער מענטש, אז כ'וועל עס ברויכן דריי מאל א וואך קענסטו מיר עפעס זאגן, איך קען נישט, אזא זאך איז א מתנה על מה שכתוב בתורה. זעהר קלוג געענטפערט. ס'איז דאך מורא'דיג קלוג געענטפערט. האט ר' מאטל אמאל געזאגט אזוי דערציילן זיי זעסטו דער סקווער וואלט מיך גענומען נאכאמאל פאר אן איידעם אויך. כ'האב געהאט געוואוסט אז ביי מיר איז נישט פון שבת לשבת א זאך וואס איך נעם אן. מ'קען דען יענעמ'ס און יענעמ'ס פיפיק אריינגיין? כ'האלט אז כ'גיי מסביר זיין אויף די דרשות, איינער ארבעט אין א שלעכטן אפיס און געזען דארטן עפעס א, און זי האט זיך זייער שיין אויסגעקליידעט און אויסגעשמינקט, און ס'האט זיך אים פארגליסט דער יצר הרע, און ער קומט אהיים און ער גייט צו צום ווייב, זאגט דער רמ"א, גם בזה יש קיבול שכר, ס'איז א מצוות עונה, נאר ס'איז נישט מצוה מן המובחר ווייל ער וואלט זיך געדארפט ווען באקעמפן דעם יצר הרע, און אז ער קען נישט, האט אים דער אייבערשטער געגעבן א ווייב, ט. קען זיך עפעס אויסנעמען מיט יענעם? ס'א מעשה א מה שכתוב בתורה. עניוועי, כ'האב אויך געהערט א מעשה, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז אבער כ'קען עס גלייבן. איך האב געבויעט די מקווה אין גיבערס, ס'איז געווען געבויעט אזוי פאר פרויען, און לעבן דעם איז געווען די ישיבה. אז כדי מ'זאל נישט, בחורים זאלן נישט זיין אויפפאלנד, האט מען געזאגט אז דאס איז געמאכט פארן רעבן. געווען טאקע דא אין רעבן'ס מקווה, גענוצט יארן פאר פרויען. איז למעשה האט מען געפרעגט דעם רעבן וואס טוט מען די בחורים זאלן נישט געוואויר ווערן, האט ער געזאגט זייער פשוט, מ'וועט מאכן זייער שטרענג דעם שיעור, דעם דריטן שיעור, אז קיינער טאר נישט ארויסגיין. שוין, נישט זאגן פארוואס. נאכדעם אז ס'האט אנגעהויבן צו ווערן פסח, איז דאך געווארן די טעג לענגער, מ'האט נישט געקענט האלטן דעם עולם בציבור דארטן, האט דער רבי געזאגט אז מ'זאל פרובירן צו מאכן דעם פערדן שיעור שטרענגער. מ'איז געקומען זאגן דעם רבי'ן אז מען קען נישט, פערדן שיעור, מענטשן גייען שוין שלאפן, ס'איז, בחורים גייען שוין אהיים, העט מען קענען. האט דער רבי געזאגט, זאל מען זיי זאגן אז זיי זאלן זיך נישט דרייען דארטן ווייל ס'איז פאר פרויען. דאס איז א נארמאלער מענטש. איך זאג אייך, ווען אונז וואלט מען נישט געהאט יוסף דוד קרויס דעם משוגענעם וואלט מען דאך אלע געווען נארמאל. געווען א נארמאלער מענטש. כ'דענק ס'איז געווען א שיין פרויען מקווה דארטן אין, איך ווייס דו ווייסט וואו ס'איז געווען דארט אין די שיין פרויען מקווה אין צעלים. ס'האט פארפירט די בחורים ליינען עס די בחורים די בחורים די בחורים בהמה וואס דו ביסט. ווער ס'געדענקט אין אלטן ראס סטריט איז געשטאנען א צעטל פרויען מקווה, ווער ס'געדענקט עס, נאר זאגט מיר קאק מיר מעג, און ס'איז געווען דארט א הער דרייער און די קינדער האבן זיך געשפילט און מ'פלעגט דארטן קענען אראפגיין פון אונטן און ארויסגיין און מ'האט געזען א א א א געלן הער דרייער, יעדער האט עס געזען, ווען ס'איז נארמאל, ס'קומט נישט מיט א רעזיסטענס, איז עס נארמאל, דער וואך טרייט אויסצופיגערן אז נישט אינטערעסירט אים נישט. יעצט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די מלחמה קעגן פעדאפיילס האבן אויך יעדע געשריגן ס'איז נישט דא אזא זאך ווי ביי אונז פעדאפיילס ס'איז נישט דא ס'איז נישט דא ס'איז נישט דא נאך אז ס'איז איבערגעוויזן מ'האט שוין נישט געקענט לייקענען אז ס'איז ליידער יא דא און ס'איז ביג ביג ביג טיים אונז האבן זיי אנגעהויבן יא משמרת הצניעות טוט אויכעט אונז האבן אלעס געטוהן אויב נישט מיט יעדן האט מען געקענט טוהן און אהער מיט אהין אוואדע. דער וואס האט אפבאצאלט פאר עזריאל גליק'ס זון, דעם האט מען גארנישט געטוהן. ווער ס'איז געווען אין די משפחה האט מען גארנישט געטוהן. קליין, דער חזר וואס האט ארויפגעלייגט א אינגל אויף די שויס אינעם גיג, פוי! מען האט עהם אויך נישט געקענט גארנישט טוהן. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ווער ס'איז געווען די לעקערס האט מען נישט געקענט טוהן. און די ארעמע חברה האט מען געכאפט, מ'האט זיי ארויסגעווארפן מיט די הינט, און זענען אלע אוועקגעגאנגען פון אידישקייט, זענען אוועק אין אנדערע געגנטן. יעצט אויב זיי האבן געטוהן וואס זיי האבן געקענט, און ס'האט אזוי אויסגעזעהן די שטאט, איז עס א חורבן. געווען אמאל איינער געלאפן פאר צו זיין מעיאר, לינדזי האט ער געהייסן. געגאנגען דער רבי, אים געלאזט רופן, ער האט עפעס געבעטן א טובה, איך ווייס נישט וואס, האט ער געזאגט רבי אייל טריי מיי בעסט, דער רבי האט געזאגט אזוי, ענגליש קען איך נישט, און פון דעם ווארט איז נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, די זעלבע אויך, אויב זיי האבן געטון די בעסט וואס זיי האבן געקענט, און מיר זעמער אזוי אויס. הא! זענען מיר אויף גרויסע צרות. די זעלבע גייט זיין וועגן לערנען א שפראך. עה, שפעטער אונז אנהייבן צו לייקענען פאר די גאווערמענט אז זיי לערנען יא און מען קען און ס'טוט זיך. האלא! מיאוס'דיגע ליגנערס. איך זאג אייך איך ווער אזוי נתפעל פאר סאטמער אז דו האסט נישט קיין השגה ווייל שטיין שטייט שקר אין לו רגליים. אז זיי האלטן אן אזויפיל יארן און זיי האבן עס אפילו אריבערגעברענגט דעם ים ווי שדים האבן נישט קיין שליטה איז אנבעליוועבל. נאר גארנישט אונז גיימיר זיי נישט לאזן זאגן ליגנט. מען שטעלט צו גענוג עווידענס, גענוג בחורים וואס מען האט ארויסגעווארפן ביי די צוועלף און ביי די דרייצן און ביי די פערצן אן א עי בי סי, און אלעס קומט ברוך השם, עווריטינג איז קאמינג אפ. און דאס וועט עטס ענק אויסלערנען, צרת רבים חצי נחמה, עטס האטס געוואלט יארן דערשטיקן דעם רבים און יעצט קומט אלעס ארויס ביטערליך, גאנצע סעקשועל אביוז איז דאך אויך געקומען פון דעם ווייל מען האט אלעס געקענט דערשטיקן, יעצט אז ס'האט זיך געעפנט ס'האט געפלאצט די באלון, שפריצט זעהר איבער די גאנצע שטאט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, דער בארשע פון טאהש האט זיך נישט אפגעשטילט, ס'איז דא דארטן דעם רעבינ'ס אן אוראייניקל ר' שטערן, אריינגעשלעפט א בחור אין א קאר און מ'האט געסטראשעט די עלטערן אזוי ווי כדרכם אזוי ווי יעדער טוט, און עטס מיינטס עס איז א דורכגיין? ניין! מ'עט ארבעטן וויפיל מיר קענען אז מ'עט דורכפאלן וועט מען דורכפאלן, אבער אונז גיימער דאס נישט צולאזן, דזשאסט ביקאוז ער איז דעם רעבינ'ס אן אייניקל, איז וויל מען מאכן א שווייג, איטס נאט גאנא העפן. טאטעס קאלן מיך אפ, זיי מורא'דיג אז זייערע קינדער גייען צו אים אין חדר, זיי מלמד דארט אין שול אין די חדר אין כיתה ז' דאכט זיך מיר, און זיי זאגן אז זיי האבן מורא, נאר מען האט מורא פאר טאהש ווייל ס'איז דא אפאר רוצחים דארטן, זיי האבן מיר געזאגט די נעמען אבער ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל ענק זאגן איטס גאנא סטאפ, העס טו סטאפ, און משה רוטמאן האט באצאלט א פרייז האט מען אים נאכגעלאזט, אבער דאס אז ער דרייט זיך דארטן ביים טאהשער רבי'ן, טאהשער רבי כאפט נישט וואסערע א שלעכטן נאמען ער באקומט פון דעם, ווען מען רעדט פון טאהש זאגט מען אה משה רוטמאן לייגט אים דעם האנטוך אויף די ערווה. און מען זעצט זיך אראפ, און דער מיילך כאפט נישט אז ער פארלירט אזויפיל מאמענטום אין די אידישע גאס, אז משה דרייט זיך דארט, מענטשן פרעגן מיך וויאזוי לאזטו דאס צו, זאג איך, איך קען עפעס טון? איך קען גארנישט טון, ער האט אפבאצאלט פאר איינעם, ער וועט מסתמא אפצאלן פאר א צווייטן און פאר א דריטן, זאלסט וויסן, איך קען נאר מאכן עוועיר, ס'איז דא א יונגל וואס ער איז שטארק פארוואונדעט געווארן פון דעם וואס מען האט אים אריינגערופן אין קאר, די עלטערן זענען מורא'דיג ברוגז. ס'נישט דא קיין שום ריזען פארוואס מ'לאזט עס צו, און בפרט נאך אין מאנטריאל ווי מ'קען שוין היינט ליגעל האבן מאריוואנע, בעט דעם עולם זאל זיך וואטשען פאר דעם מיילעך, מיילעך איז א שייגעץ אז ער האלט אזא מענטש, נישט ער פאר זיך האט נישט קיין שלעכטע רעקארד, דער קען צווישען קינדער לאזען אז א שייגעץ זאל זיך דרייען ווי משה רוטמאן, איז עס נישט קיין חסידות, איז עס א בתי זונות. יעצט הגם יעצט איז עס דעם רעבינס אן אייניקעל דער חזר, אבער.

דו פארסט אויף פלארידע, זיי זאגן אז דו פארסט אויף פארט לאדערדעיל, דיין טאטע איז געווען א אלטער צובראכענער איד, ער האט געדארפט אביסל מען זאל אים אנווארעמען, איז במילא איז ער געפארן אויף פלארידע, אבער ער האט נישט געוויסט אז ס'איז פלארידע, ער האט געזאגט אמאל פאר א איד, איר קענט טון ווי איך טו, ס'איז אייך קאלט, קומט אויף לאדערדעיל, זיי האבן אפילו נישט געזאגט אז דאס איז פלארידע, מ'האט אים געקענט אלעס איינרעדן, מ'קען אסאך אסאך באלאוני איינרעדן, עניוועי, למעשה ווי קומט מיילעך אראצער צו פארן, די רבנים האבן דאך גע'אסר'ט מען זאל נישט פארן. איי סאטמאר רב פארט? סאטמאר רב קען טון וואס ער וויל, ער דארף נישט אנקומען צו קיינעם, מיילעך דו דארפסט נאך אנקומען, קען זיין דו האסט אינוועסטמענטס דארפסט אויך נישט אנקומען צו קיינעם אבער דאס איז דאך דיין, דאס איז דאך נישט פארן מוסד, איז במילא זאלסטו זייער שטארק וואטשן וואס דו טוסט, ווייל אי זעסט איך בין יעצט אין ארץ ישראל, מען האט מיך געקאלט ביז אהער דער שייגעץ, מיילעך פארט אויף פלארידע כאטשיג די רבנים האבן עס גע'אסר'ט, זאג איך ניין ער פארט אויף פלארידע, זאגן זיי יא פאר זיין טאטן האסטו עס געקענט איינרעדן נישט פאר אים, סא מיילעך איך וויל דיר עפעס זאגן. סאך מענטשן האבן אנגעהויבן זייער זייער שטארק און זיי האבן געענדיגט זייער זייער ביטער, און דו גייסט אויך אזוי ענדיגן ביקאוז יו אר נאט טעיקינג קעיר, קען זיין דו האסט מורא צו נעמען קעיר צו איך ווייס נישט פארוואס, באט יו אר נאט טעיקינג קעיר, מענטשן באקלאגן זיך אז זיי האבן מורא צו שיקן די קינדער אין חדר ווילאנג דער שטערן איז דארט, סאו ליסן, דו שלאג דיך מיט די וועלט מיר זען ווי דו וועסט אנקומען, קוק איך האב מיך געשלאגן מיט די וועלט און קוק ווי איך בין אנגעקומען אז איך דארף דאווענען אויף רחוב יפו ראש השנה יום כיפור און סוכות. אז רחוב יפו איז די גרעסטע בתי זונות אין ארץ ישראל, ס'איז דא א נייט קלאב, די געי מאוומענט איז דארטן דא, און דארט דארף איך דאווענען ראש השנה יום כיפור אינמיטן די גאס, ווייל אין וועלכע שול לאזט מען מיך אריין? מיילעך, וועסט זיך שלאגן מיט די וועלט וועסטו קומען דאווענען צו מיין מנין אויף רחוב יפו. מיילעך, הער אויף מיט דיינע שטותים, דיינע עצה געבערס זענען טאטאל שלעכטע מענטשן, קודם כל די לאבין זענען דאך ממש חסר דעת, דאס ווייסטו דאך, און ווידעראום די אנדערע פאר ארגעי גארגעי בארגעי שמארגעי, די אלע זענען סתם. און נעראו מיינדעד זענען נאך אין די באקס. איינער געפרעגט אמאל דעם ראגאטשאווער א גרויסע שווערע קשיא, האט ער אים געזאגט עיין בהגהות הב"ח עירובין, דף ק עמוד ב', דארטן איז דא א קו וואס קומט ארויס פון די שטאל, דאס איז די די רוב מענטשן וואס זענען לעבן דיר זענען אזוי, אדער איז דא א מורעמער איינער אין אהבה וועלטס גנב וואס האט דיך גוט אפגע'גנב'עט, ווייל דו האסט דיך געדארפט אויסלערנען איין זאך, ווען דו גנב'עסט ביי יענעם וועט מען סוף צוגנב'ענען פון דיר, דאס וואס דו טוסט פאר יענעם פירט זיך דער אייבערשטער אויף מיט דיר. עטס האט צוגע'גנב'עט מענטשן און עטס לאכטס ענק אויס? זארג דיך נישט, מיילעך יבוא יומו. עניוועי, אבער די חזירים מוזן ארויסגיין. וועסט יא באצאלן צו נישט באצאלן, די בעלי חובות וועלן זיך נעמען איבער דיר, אבער די חזירים מוזן פארלאזן. סאו מיילעך דער שטערן, דיין, כ'ווייס ער איז א נעפיו צו א גרעיט נעפיו, ער טאר נישט, דרייען זיך אין די ישיבה'ס בילדינג, ווייל ווי ס'איז דא קינדער טאר ער נישט גיין, און דארטן ווי ס'איז דא א מקווה טאר ער נישט גיין, און ער מוז אויפגעבן זיין דזשאב אלס מלמד. טראסט מיר, ווען נישט וועסטו באצאלן א פרייז, וועסט זען. מיין נישט אז דו ביסט קלוגער פון יעדן, און דיינע עצה געבער זענען געלונגענער פון יעדן, עס איז נאך דא געלונגענע מענטשן אין די גאס. ווען די רבי האט געוואלט מאכן א ריזיגן פארברעך וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, האט ער גערופן נחום ראזענבערג ווייל ער האט געהאלטן אז איך בין געלונגען. ניין, נישט ווייל איך בין געלונגען וואלט ער עס נישט געלאזט טון, ער האט געהאלטן אז איך גלייב אין אים, און ממילא קען ער מיט מיר טון וואס ער וויל. אויף דעם וועלן מיר נאך אויכעט זיך רעכענען, מער נישט. ארויפגעלייגט אויפן וואטסעפפ א זאך וואס איך האב געטראפן פון א מיידל וואס זי האט געלערנט אין וויזשניץ אין ארץ ישראל, און זי איז פון א חסידישע שטוב און אלעם, זי איז א מיידל פון צוועלף, שטעל דיר פאר א מאמע זאל פארלירן א קינד איינער פון צוועלף, ס'איז דאך א הארצרייסעניש, זי דערציילט דארטן בקיצור די גאנצע היסטערי אז זי איז אוועקגעלאפן פון שטוב, און איך וויל ארויסברענגן דא א מורא'דיגע מוסר השכל, איך האב שוין גערעדט מיט צענליגע פרויען, נישט פערסענעלי, איך האב ענק געזאגט איך רעד נישט מיט קיין פרויען פערסענעל, איך רעד אפילו נישט מיט וויקטימס פערסענעלי, ווייל איך דארף נישט זאלן זאגן איך האב זיי געטאטשט חלילה, איך רעד אויפן טעלעפאן, אויפן טעלעפאן איז אלעס רעקארדעד, די וואס זעמער אלע זענען אוועק, פוטסטעפס האט זיי פארנארט, למעשה האבן זיי זיי גארנישט געגעבן, דעם עדיוקעישן וואלטן זיי געקענט גיין אליינס באקומען, אזוי ווי איך טענה ביי די צבא, גיי אליינס, מעלד דיך, זאג ביסט א פרומע. עניוועי, זיי ווערן זייער אפסעט. זיי מיינען אז דארט איז דא עפעס, ס'הייסט די פארבידן פרוט, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אדם הראשון מכל עץ הגן תאכל, אבער פון דעם זאלסטו נישט עסן, איז דאס הייסט די פארבידן פרוט, דאס איז די זיסטע, ווי שלמה המלך זאגט.

סקול, מסביר צו זיין פאר די קינדער וואס זיי ווילן אוועק לויפן זאלן האבן צו וועם צו רעדן קאנפידענשל, איך ווייס ס'איז דא א פרוי אין וויליאמסבורג איך וויל נישט זאגן איר נאמען ווייל זי איז א סייקאלעדזשיסט זי איז זייער געלערנט זי איז א ספעשל פערסאן און זי האט געוואלט עפענען לעבן וויליאמסבורג נישט ממש אין וויליאמסבורג נאר לעבן וויליאמסבורג אזא האום פאר די מיידלעך וואס זיי טרעפן זיך נישט דאס פלאץ אינדערהיים. צי מיט סליפ אווער צי נישט איך ווייס נישט פונקטליך, און ווער האט געשטערט? סאקמער קאקמער האט געשטערט! פארוואס? ווייל מ'וועט זאגן זעסט דאס איז א סאקמער קאקמער ארויסגעווארפענע און קוק ס'דא דא צען מיידלעך דאס אלץ תלמידות פון סאקמער קאקמער און ממילא האבן זיי עס דערשטיקט. און דאס איז א גרויסע פעלער איך טענה א סטיטש אין טיים סעיווס ניין דאס מיינט אזוי אז דו האסט א סוועטער וואס איז צוזאם געשטעלט פון אסאך סטיטשעס אדער ראטעוועסטו דעם סטיטש וואס ס'האט זיך אויפגעריסן כאפסט עס גראד קענסט עס פאררעכטן. טאמער ס'האט זיך שוין אנגעהויבן צו רייסן, ווי מער ס'האט זיך שוין געריסן, דארפסטו שוין מער פאררעכטן. דאס הייסט א סטיטש אין טיים סעיווס ניין, ס'טוט איינשפארן ניין. ס'איז באמת נישט דא א פלאץ ווי א מיידל קען זיך דורכרעדן. האמיר געהאט דעם שמערעס הפיפיק מיטן פיפיק אליינס. אלעס איז געווען געלט, און פאר געלט האסטו זיך געקענט קויפן. און אז א מיידל האט זיך געקומען אויסרעדן איז מען געלאפן גראד צום טאטן, ווייסט דיין מיידן, דיין מיידל האט פראבלעמס און מ'דארף איר ארויסווארפן פון סקול, און מ'דארף מ'האט שוין אנגעהויבן מ'מוז געבן צען טויזנט דאלער און צוואנציג טויזנט. וואט קיינד אוו קאמיוניטי איז דיס? אונז זעמער דאך אזא קאמיוניטי, איך מיין סטאלין האט זיך געמעגט קומען לערנען ביי סאקמער קאקמער וויאזוי צו פירן דאס לאנד, ער וואלט מער מצליח געווען? אזוי צו דיגרעיטן אידישע טעכטער? טשילדרען דו העוו פראבלעמס, ס'איז דא עמאושענעל פראבלעמס, ס'איז דא זיי קומען פון פעמיליס וואס ס'איז געווען אביסל פראבלעמס, אמאל קומען זיי פון עלטערן פון זיידעס און באבעס וואס זענען געווען מענטלי דיסטורבט. ס'איז אויך איינע פון די זאכן וואס היטלער האט אונז אין דער ערד געלייגט. אמאל האט מען זיך געקענט נאכפרעגן, דער איד? ניין, דער טויג נישט, דער דער איז א קראנקע משפחה. מען האט געוואוסט, דאס איז מוכה שחין. אין שלחן ערוך שטייט, מען טאר נישט חתונה האבן מיט קיין משפחה וואס איז א מוכה שחין. מען דארף וואטשן וואס מען טוט. דו האסט דאך היינט געקענט נאכפרעגן, אז היטלער האט אלעס אויסגעווישט, איז נישט געבליבן נאר אחד בעיר ושנים במשפחה, איז נישט געבליבן אין ערגעץ גארנישט. ממילא געווען זייער שווער. איז האמער אונז דאס, אז ס'איז דא קינדערלעך וואס האבן פראבלעמס, פארוואס פאר א גוט יאר האמער אונז נישט געהעריג, איך שריי דאס די גאנצע. צייט סייקייטריסטס סייקאלעדזשיסטס זאלן זיצן כסדר און זיי זאלן האבן אפיסעס און קינדער זאלן האבן א צוטריט צו זיי אן א דעם וואס די עלטערן זאלן האבן מיט דעם קיין שייכות מיט אנדערע ווערטער די גאווערמענט געט פאר דעם געלט נאר וואס אז א מיידל וועט גיין צו א יונגעל וועט דאך זיין זנות און א מיידל דארף גיין צו א מיידל און א בחור דארף גיין צו א מאן און זאלן האבן ווי זיך אויסצורעדן און ס'זאל זיין סטריקטלי א הונדערט פערסענט קאנפידענשל די טאטעס קענען אין דעם גארנישט טון לאמיר זאגן אז א קינד זאגט איך וויל מיך גיין חלילה נעמען דאס לעבן. לויפט מען גראד צום טאטן און מען מאכט אים משוגע, דער טאטע קען אזויפיל טוהן דערין, פונקט וויפיל פישפעקלאדאנער רב ווען ער לעבט שוין נישט, מען קען גארנישט טוהן, ס'איז אדער איז דא מעדיקל העלפ אדער איז נישט דא גארנישט, און דאס וויל איך ענק אויסלערנען, ווי ניד העלפ אין דיס קאמיוניטי, און איך זאג דאס פאר די גאווערמענט אויכעט, וואס איך זאג אויף מיין האטליין זאג איך פאר די גאווערמענט, ענד איי דאנט קעיר וואט עניבאדי העז טו סעי, מוסר, שמוסר, בשר, כשר, איך בין שוין צוגעוואוינט צו אלע טייטלס. וואס דו ווילסט, נאר איך ווייס נאך היינט נישט פארוואס מ'האט מיך געלייגט אין חרם, דאס פארשטיי איך נאכנישט, ווייל ס'דא זאכן וואס מ'איז מנדה אויף זיי, כ'האב נישט געטראפן אז מ'האט א מניוואלישע האטליין, אפילו לשיטתכם ס'איז מניוואליש, שטייט נישט אז מ'איז מנדה א מענטש וואס ער רעדט מניוואלות, נישטא אזא זאך, נאר דאס איז די אייגענע סאקמערע קאקמערע תורה, אזוי האט באשלאסן די משמרת הפיפיק, און ס'האט באשלאסן יצחק שטערן דער סקאם אוו די ערט, דער שמוציגסטער הונט, די גאנצע משפחה ארום און ארום, שמוציגסטע הינט וואס איז דא. איז די שטערן משפחה איינער געגאנגען טאנצן מיט שיקסעס? הגם מ'האט אים געכאפט, כ'האב געזען די ווידעא, ער האט געטאנצט מיט א שיקסע דא אין מעקדאנעלד בולעווארד, און ס'איז צוגעגאנגען צו אים א יונגערמאן, א אונזעריגער א אפגעפארענער וואס ס'גייט אן א בארד, און צוגעגאנגען איך פארשטיי נישט, דו זאגסט מ'טאר נישט עסן אסם ווייל זיי געבן פינף פראצענט פאר די מדינה, די שיקסעס זענען איזרעילי שיקסעס, דאס איז נישט פארטא ריקנס, דאס איז איזרעיליס. די גע זיי געבן זייער געלט פאר די מדינה איז ער ארויסגעלאפן. די סקאם אוו די ערט איז די שטערן פאמיליע, טאקע די רב אליין, ער האט ערלעדיגט א גט מעושה פארן סיגעטער, דאס איז זייער טאטע. די גרעסטע גארבידזש וואס איז דא איז די שטערן פאמיליע, און אפילו די סקולענער רעבעצן וואס זי האט געהאט דעם סקולענער רעבן דעם היינטיגן, אפילו זי איז אויך פון די שמוציגע משפחה, און דערפאר איז די סקולענער רעבע אזא אויסגעשפילטער שמוציאן. עניוועי. איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין פגם משפחות, איך וויל נאר זאגן איין זאך, אונז דארף מיר צושטעלן אז דער עולם זאל האבן ווי, וואס, ווער און ווען. טאמער מיר דאס נישט צושטעלן, פארליר מיר דעם גאנצן עולם, און מען פארלירט נישט אזוי ווייט, ווייל איך גיי צו די גאווערמענט, איך זאג זיי. וועסט זעהן ויהי היום איז אזוי ווי מען האט געכאפט יעצט אברהם שיע פריינד דארט איך ווייס אין מילוואקי אז ער האט גענומען געלט פאר מענטשן זאלן. טישן פון די גאווערמענט האט עס אפגעסייפענט מיליאנען אלעס גייט ארויסקומען איך האב מיט יענעם נישט קיין שייכות איך זאג נאר סתם די זעלבע גייט אלע ענקערע שייגעץ שטיק ארויסקומען ווייל איך רעד צו זיי דברים של טעם ס'דויערט נאר צייט ביז מ'דרייט עס איבער ווייל סאטמאר האט א פול למעשה זיי האבן א בלאק וואוט עניוועי כ'וויל ארויפלייגן דא די פרשה יעדער זאל עס הערן.

מה זה אני ואלוהים זה החוקים, זה כאילו, זה דיבור יום יומי. דער עולם האט געהערט נעבעך, זי זאגט, און איך וויל דאך זיי אלע זאלן הערן, מען גייט אוועק, מען מיינט מען דארטן טרעפן עפעס, דו טרעפסט דארט גארנישט, ביסט אויסגעשפיגן פון ביידע צדדים, ווייל יענע חברה זענען דאך אויכעט נאר מקבל, זיי נעמען דיך אן וועגן דעם ווייל זיי זעען דא דא א חסידיש מיידל, און זיי ווייסן אז די חסידישע מיידלעך ווייסן נישט וואס דאס הייסט זנות. מען האט מיט זיי נישט געטרענט צופיל ווייל מען האט נישט געלאזט, די עלטערן האבן זיי געוואטשט, כאפן זיי אריין דא א פיין העכטל א פישל, וויאזוי האט ברוך מרדכי געזאגט, כ'האב געכאפט נײַן גוטע העכטלעך אין מקווה, און נאכדעם ווען זיי האבן אז כיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפו יצרו, נאך איין מאל גייט אוועק דער גאנצער יצר הרע און מען ברויך עס נישט מער, און עט די ענד אוו די דעי וואס געשעהט איז נעבעך אז זי ווערט אויסגעשפילט, א שידוך ווילן זיי נישט טוהן פון יענע זייט ווייל זעט, זי גייט צוריק צו אירע עלטערן פון וואו זי קומט, זי זאגט אז די ווענט רעדן צו איר, זי דערקענט יעדן, אין וועלכע סקול האט זי געלערנט אין וויזשניץ, ס'איז אנבעליוועבל, און די מ'זאל קענען דאס מסביר זיין פאר די מיידל פאר זי גייט ארויס, דעט יור גאוינג נאו פלעיס, יור דזשאסט הארמינג יור סעלף, און דו גייסט ווערן א בעולת בעל פון עפעס אפאר פרייע חברה, און נאכדעם וועסטו נעבעך צוריקקומען צו דיין אלטער היים, סאו וואס פעלט דיר דאס אויס? דעמאלטס ווען מען גייט ארויס מיינט מען דזשי איך וועל דארטן טרעפן גארנישט טרעפן, און דאס איז וואס דא געשעט נעבעך מיט אונזערע קינדער פארליר מיר אזויפיל קינדער אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. טאמער איז געווען א פרוי וואס האט געוואלט אין ווילימסבורג עפענען אזא זאך האט מען איר נישט געלאזט, פארוואס? ווייל סאטמאר שעמט זיך אז זיי האבן דראפ אוטס אזוי באהאלטן זיי זיך, וועגן דעם טענה איך מען דארף צושפארן כולל ווילימסבורג, מען דארף צושפארן כולל בארא פארק, מען דארף זען אז די אלע חברה זאלן אריין קומען דאווענען אין שול, און טאמער טרעפט מען איינעם ווער ס'האט דיך מאלעסטעט, גיי צו הויעך אינמיטן בית מדרש און זאג אים דו חזיר דו, דו קומסט נאך דאווענען, דו האסט דאך מיך געטאטשט דעמאלטס און דעמאלטס דארט און דארט, דעמאלטס וועסטו זען אז ס'וועט ווערן ארדענונג, ס'ווערט שוין ארדענונג אבער ס'וועט ווערן שנעלער ארדענונג, ממש א שרעק וואס מען טוט מיט די קינדערלעך. מען מאלעסטעט זי, נאכדעם ווארפט מען זי ארויס האט נישט קיין פלאץ ביי אונז אויך נישט, וואס האסטו געוואלט ווי זאלן זי גיין? זי געלאפן צו א קלויסטער נעבעך, זי האט נישט געקענט אריינגיין ווייל ס'איז געווען ביינאכט, האט זי די פאליס אוועק געשיקט פון דארט, אהיים געטראגן ביז אהיים, און א מיידל האט שלעכטע געדאנקען, יעדע מענטש האט שלעכטע געדאנקען אמאל, פארהאן צו וועם צו רעדן, און דאס איז וואס אונז האמיר נישט, און מען דארף נישט זיין צו דעם לייסענסד, מען דארף נישט זיין לייסענסד, מען דארף נאר וויסן ווי אזוי צו רעדן, נעמט אויף דעם קורסעס, און.

זיי טרעפן זיך נישט דאס פלאץ, זיי שלאפן ביינאכט, זיי גייען צו מענטשן שלאפן, ווייסט אזאלכע אויסגעלאסענע חברה וואס זיי נעמען זיי אריין פאר זנות, זיי הייבן אן צו גיין אויף סמים אויף דראגס, און ס'איז ממש ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר, אנבעליוועבל, אונז האבן עטליכע מעשות, א מיידל זי האט זיך ארויף געשריבן אויפן רוקן אראביש א כתובת קעקע, א צווייטע האבן זי וואס איז אויפן וועג צו גיין אין די תפיסה ווייל זי האט געהאנדלט מיט דראגס,

פייוו טאוזענט. טאמער דו ביסט וואריד אויב איינער האט געטאטשט דיין קינד אדער וואס, טאמער דארף מען שוין האבן העלפ, זאלסטו קאלן זירא עיט זירא עיט עיט זירא זירא פייוו טאוזענט. יעצט חיים משה, דו זעסט די חיה רעה וואס דו ביסט? דו זעסט קויפן בנינים פאר זיבן מיליאן פאונד, הא? דו האסט א זון וואס האט מאלעסטעט אין וויזשניץ צענדליגע קינדער, זיי האבן מיך געקאלט יארן צוריק, און זיי האבן געזאגט חיים משה'ס זון חיים משה'ס זון, די זעלבע נאמען פאר די אלע, אבער דו ביסט ביזי אז סרולטשע זאל זיין א גרויסע רבי, די פערד די ער איז דאך אזא פערד, ער ווייסט דאך נישט ווער דו ביסט אפילו. איך וויל זאגן די אלע וואס זענען אין לונדון, עטס האטס אביסל מער העלפ ווי עטס האטס ערגעץ אנדערש, ווייל. זיי זאגן, ווי אנדערסטענד האו דיפיקולט איט איז פאר טשילדרען טו טאלק אבאוט סעקשועל אביוז, וואטעווער איט העפענס, האו איט העפענס, אין די פעסט, טשיילד ליין. קען בי קאנטעקטעד טווענטי פאר סעווען, און אויב מ'האט געטאטשט א קינד, לאמיר זאגן ערב שבת אין מקווה, מעגסטו פרייטאג צונאכטס אויך גיין מיטן אין שפיטאל, נאטינג ראנג, א פיקוח נפש ווי יעדע זאך, זיי האבן א נאמבער, קאל זירא עיט זירא זירא וואן וואן וואן וואן פרי ענד קאנפידענשאל, טשילדרען קען אלסא קאנטעקט. טשיילד אנליין. מורא'דיג וויכטיג רבותי ווייל עט די ענד אוו די דעי א בחור איז געגאנגען אין מקווה צו א יונגל מ'האט אים געפעצלט ער איז פינישט פאר לייף הי נידס העלפ רייט עוועי. די אין לאנדאן, די אין ענגלאנד האבן ארויסגעשטעלט א שיינע ווידיאו וואס איך וויל דער עולם זאל עס הערן, איך וויל עס שערן מיט יעדן. ווי אר טשילדרען ענד יונג פיפל פון די מעיקינג נויז פראדזשעקט.
אנד ווי וואנט טו שאו יו וואט איט קען פיל לייק פאר א יונג פערסאן גאוינג טרו דיס דזשערני.

מצרים קינדער, ווייל זיי האבן גענומען די קינדער און זיי האבן געוויינט, און ממילא האט מען געוואוסט וואו ס'איז באהאלטן א איד, ווייל געווענדליך ווען א קינד וויינט, וויינט אן אנדער קינד אויכעט. יעצט לענינינו, דאס מורא'דיג וויכטיג, מצרים איז געווען שטופי זימה, און למעשה, מ'האט יעדן מאלעסטעט דארטן, און די אידישע קינדער האבן אויך געוויינט ווייל מ'האט זיי אויכעט מאלעסטעט, מילא אז מ'האט, די מצרים האבן געוויינט ווייל מ'האט זיי מאלעסטעט, די קליינע קינדער. האבן שוין די אידישע קינדער אויך אנגעהויבן צו וויינען. דאס איז די זאך וואס איז זייער וויכטיג. קומטס ארויס, יור נאט אלאון, באהאלטס עס נישט. אנקומען אין ערגעץ און באהאלטן. זייער וויכטיג דאס. איך וואלט זאגן פארן עולם, בן גוריון האט אמאל געזאגט אז מ'וועט אמאל לערנען אין די היסטערי ביכער וויאזוי מדינת ישראל איז אונטערגעגאנגען פיינענטשעלי. זיי האבן געהאט אטאמישע באמבעס, זענען אונטערגעגאנגען פיינענטשעלי ווייל זיי האבן נישט קיין נעטשרעל ריסארסעס און אביסל זייטונעס.

דער הייליגער רבי ר' בער טייטשט אשר בידו מחקרי ארץ, אז אין אייבערשטנ'ס האנט זענען די חוקרים, אמאל געבט ער זיי אריין מינות און כפירה זאלן פארשטיין אלעס פארקערט, און אמאל געבט ער זיי אריין די גרעסטע סארס פונעם מינות זעען זיי אין דער בריאת העולם. יעצט, אמעריקע האט געפערליכע אטאם באמבעס מיט היידראדזשין באמבעס אויפצורייסן די גאנצע וועלט, נישטא וואס צו רעדן. יעצט, ווער ס'פירט דאס אין אמעריקע, דער פרעזידענט איז דער קאמענדער אין טשיף, אבער דער קאמענדער איז. עיר פארס דזשענעראל דזשאן הייטען, ער איז די קאמענדער אוו די יו-עס סטראטעגיק קאמענד יעצט, ער איז געווען יעצט אין נאווע סקאושע אין קענעדע, און ער האט געזאגט אז אויב דער פרעזידענט זאל אים זאגן אז ער זאל עפעס טוהן וואס ער האלט ס'איז איליגעל, וועט ער אים נישט פאלגן, ער האט געזאגט דעם לשון, הי וואד רעזיסט פרעזידענט דאנעלד טראמפ איף הי ארדערט אן איליגעל לאונטש אוו נוקולער וועפענס. מער ברויכט ער צו שאקן. וואס דאס מיינט איז אז דער פרעזידענט וועט דרוקן דעם רויטן באטן בום גיי אריין און שיס, וועט ער זאגן כ'האב געהאלטן ס'איז געווען איליגעל. אמעריקע וועט אונטערגיין, ס'וועט שטיין אין די היסטערי בוקס אז זיי זענען אונטערגעגאנגען ווייל יעדער איז געווארן א ליגעל קלערק. יעדער האט אנגעהויבן צו פארשטיין די לאו. ער פארשטייט אז דאס איז נישט ליגעל, יענער פארשטייט אז יענץ איז נישט ליגעל. אמעריקע גייט אונטער רבותי, ס'איז אן אונטערגאנג. קודם אבער זיי האבן זיך אריינגעלאזט אין די שמוציגע וואלן און.

ניין אמעריקע גייט אונטערגיין ווייל עס וועט זיין א קרושעל מאמענט וועט קומען א חכם ער וועט זאגן ער האלט סאיז נישט ליגעל ווען א מיליטערס מאן באקריגט א קאמענד אויב ער טוט נישט וואס ער דארף שיסט מען אים פון אונטען אזוי ווי סשטייט אין חומש אז ער וועט מאכן א יעדער זאל האבן מורא און ממילא וועט מען פארלירן און ממילא אז מען זאגט א מיליטערס מאן גיי אפילו ער גייט אריין אינעם פייער גייט ער אריין זאגן איינעם גיי אריין אין פייער וועט ער זאגן ניין איך האב מורא איך וועל געהארגעט ווערן. דאזענט ווארק לייק דעט, ביסט א מיליטערס מאן. טראמפ האט גוט געזאגט פאר איינע פון די פעמיליס וואס זייערע קינדער זענען געהארגעט געווארן, האט ער געזאגט ווען דעי דזשוינט די ארמי דעי נאו וואט איטס אלל אבאוט, און מ'איז ברוגז געווען ער האט עס געזאגט, האט ער זייער גוט געזאגט, איך זעה נישט וואס איז ראנג דערמיט. ווען ער דזשוינט די ארמי זאל נישט מוזן קיינמאל ארבעטן. ער שטייט אויף סטענד ביי אויב מ'וועט אים אמאל דארפן האבן אויף איראן צו איראק, קומט דארטן ער הערט די הויעכע באמבעס, גייט ער גראד אריין, ער האט א קראנקהייט באקומען.

קאמענד, דאס האט אריינגעברענגט א שוואכקייט אין גאנץ אמעריקע, רבותי, זאג איך ענק נאכאמאל פאק און פעק נאך פארן אזוי ווי העלבראנץ האט געטון, יעצט פארן אויף סענטראל אמעריקע, ווייל דא וועט עטס נישט קענען אויסהאלטן. גייט זיין אזוי גרויס די צרות, וועט נישט פאלגן א פרעזידענט, זיצן טויזענטער שיפן אויפן ים, טויזענטער עראפלאנען אויפן ים, ס'וועט זיצן צענליגע טויזענטער סאלדאטן, מ'וועט געבן א קאמענד, וועט מען זאגן, העי, וועיט א מינוט, כ'בין יעצט אויף וועקעישן.

מורא פאר דיר, יעצט לאמיר זיך פארמעסטן ווער ס'איז שטערקער, דאס איז וואס האט זיך אויסלאזן פון גאנץ אמעריקע, ס'איז א שאנדע. יעצט איז דא אויף די קליפס אויף די וואטסאפ ס'איז דא א פיקטשער ווי מען פארט איבער א אינגערמאן, איך מיין איך גלייב נישט אז ס'איז א אינגערמאן, ס'זעט אויס אינדערווייטנס אז מען פארט נעבעך איבער א אינגערמאן, א טראק און ער בעקט ארויף און ער טוט און ער מאכט, ס'איז א אומגליק. בעט ענק נאכאמאל רבותי מיר זעמער נישט זיכער אין ערגעץ די מקווה'ס העלפן זיי שיצן, מקווה ישראל. השם מושיע בעת צרה, אונז זאגן מיר אינעם אינעם הייליגן טאג ביינאכט ווען עס קומט אריין דער הייליגער טאג, רבותי אין לונדון איז דא אינגעלייט וואס האבן מיר געזאגט, אז זייערע ווייבער גייען נישט אין מקווה, וואס זיי קענען נישט ווארטן אזוי לאנג, מאיר פאוזן איז געפארן יעצט אויף לונדון פאר ראש השנה, האב איך אים געזאגט קום נישט צוריק אויף ארץ ישראל ביז ס'נישט דא א נייע מקווה, ס'איז א שרעק, פאדווא אן אלטער אויסגעוועפטער לאו לייף. ער פירט א גאנצע שטאט. רבותי ס'איז ביטער און מען דארף עס פארעכטן. דער מאטעלע שטייט יעצט אויפן קראנקן בעט און אויפן טויטן בעט. זיי האבן געזאגט אז א מקווה איז נישט כשר. איך האב עס נישט גע'פסק'נט אזוי. קומט מיר א איד וואס ער האט געזאגט אז ער האט געלייגט נייע זעיפעס. נאר מ'האט שרול האגער געוואלט אפווישן זיין טאטנ'ס שמוץ האט ער געטון צוויי זאכן. קודם האט ער מיך געלייגט אין חרם ממילא וועט מיין ווארט נישט זיין קיין ווארט. און נאכדעם האט ער געטון נאך א זאך אז ער האט אויסגעלערנט יענעם וויאזוי ס'וואלט ווען געווען כשר ווייל איך האב עס געזאגט אויפן האטליין. און דער. דער גראבער פרעסער האט מיך אנגעכאפט מיט ביידע הענט און ארויסגעשטופט, עטס מיינטס ער האט געדארפט א גבאי'ן? ער איז געווען שטערקער פונעם גבאי'ן. כ'האב א שטופ ארויס פון זיין טיר בין איך געגאנגען, כ'האב ארויסגעגעבן א בריוו אויף גאנץ מאנסי יעדער זאל עס שיין ליינען, די דיינים זענען צודרייט געווארן, ר' ווייסמאנדל געדענקט די פרשה, דעמאלטס האט ער געדענקט, קען זיין היינט האט מען אים שוין אפגעקויפט, און ער האט געזאגט ס'איז אמת, דער מאטל האט נישט געהאט קיין אנדערע ברירה נאר איבערצובויען זיין מקווה אויף דאס ניי, מען האט דעסטרויעט די אלטע מען האט געבויעט א נייע. דאס דאס איז די פון די צדיק הדור פון די זקן הדור פון די פני הדור כפני הכלב איז למעשה וויל איך ענק זאגן רבותי די מקווה מוז מען פארעכטן אין לונדון מוז מען בויען נאך א צוויי דריי מקווה'ס אויף אפאר עקן און געלט איז דא חיים משה האט געהאט גענוג געלט צו ספענדן יעצט זיבן א האלב מיליאן דאלער צו פאונד פאר א שול קען דאווענען אינדערהיים אויכעט איך בין אן עדות אז מען קען דאווענען אינדערהיים ס'הייסט נאר סאטמאר רבי האט אמאל געזאגט, פרעגט זיין טאטן קדושת יום טוב האט אים געפירט, סיגעט האט געהאט זיבן גלילות, האט אים געפרעגט, טאטע איך זעה די גרויסע שילן אין די קליינע שטעטעלעך דערפעלעך נישט דא קוים א מנין, פרעגט אים טאטע און ווי איז זייערע מקוואות? האט אים דער קדושת יום טוב געענטפערט. א מקווה האט נישט קיין מזרח וואנט, דאס הייסט מ'שטעלט נישט ארויס א צעטל המקווה הזה נבנתה, גראדע אין מאנרא האבן זיי געבויעט, איז געווען דעם שמש. דער עה ווערצבערגער אברהם שיע איז געווען פארמישט דארטן, האט מען אים ארויסגעשטעלט א מציבה, ס'איז אן עקלהאפטיגע זאך, יעדע פרוי מוז טראכטן פון אים ווען זי גייט צו טובל'ען, נאר סאקמער קאקמער, הע, איין ענטפער פאר אלעם, נישט דא קיין קשיות, דער אייבערשטער האט געגעבן א תורה, אונז ווילן מיר אנדערש, נו וואס קענסטו טון, און זיי האבן געווינען, חילוק איז נאר ווען זיי זענען א רעפארם געמיינדע שיידט זיך דער עולם אפ פון זיי, זיי פארקויפן נאך אז זיי זענען גאר די רעליגעיזע, דאס איז סאקמער קאקמער. קיפער. עניוועי, כ'בעט לאנדאן זאל בויען א מקווה נישט אז מ'זאל נישט קענען דארט וואוינען. די אראבער קומען דארט שנעלער אן ווי זיי קומען אן אויף אמעריקע. די איזרעיליס וואס זיי ווילן גיין שנארן קומען זיי אויך אן שנעלער אויף לאנדאן ווי אויף אמעריקע. סאו דארטן איז מער א שטח הפקר. רבותי, מ'דארף בויען א נייע מקווה, נישט איינס, מ'דארף בויען אויף אלע פיר עקן. קליינע, מ'דארף נישט גרויסע, איך זאג אייביג די גרויסע מקווה איז א שאד פארן צייט און א שאד פארן געלט. מ'בויט א קליינע מקווה און ווען ס'ווערט אווערקראודעד בויט מען אויף א צווייטן פלאץ. יעצט איז דא נאך א מעשה א מורא'דיגע וואס א באס דרייווער האט געהאט קינדער אויפן באס און זיי האבן געזאגט די מאמע וויל ארויף קומען ביי דעם סטעישאן און ער האט נישט געלאזט און ער איז ווייטער געפארן יא ברוך השם מען האט געהאט א ווידיאו פון די גאנצע זאך מען האט געשריגן אויף אים ער האלט יעצט ביים צונעמען די גאנצע לייסענס פון עגד ארבעט דא כסל וכלל ער האט געקידנעפט קינדער זיי האבן געזאגט די מאמע איז דארט אונטן און לאז זיי ארויף זי ווארט אונז ביי יענעם סטאפ און די אדער הענד עס איז נישט קיין יושר א מאמע זאל לאזן קינדער אליין. אבער זיי בלייבן ווען די לעצטע אויפן באס וואלט די דרייווער געהאט איך ווייס נישט קיין פינף זעקס קינדער וואלט ער געהאט פינף זעקס בשר תותחים קאנאנען פלייש אין וועם צו שטופן ער האט געהאט דארטן יונגלעך און מיידלעך ער האט געקענט יעדן אריין שטופן איך בעט נאכאמאל דעם עולם הערטס וואס ס'גייט פאר האלטס ענק אין איין זאגן אז אן אח האט געקענט רעיפן אח הייסט א ברודער א נורס געקענט רעיפן א קינד פון זיבן יאר אין א קליניק? זאלט איר וויסן קען מען קיינעם נישט טראסטן, איך זאג אייביג מען קען זיך אליינס שוין אויך נישט טראסטן, איינער פרעגט מיך וועם טראסטו יא, זאג איך מיך טראסט מיר אליינס שוין אויך נישט, ווייסט וועם איך טראסט? אפילו א טויטן טראסט איך נישט, ווייסט פארוואס? איך בין זיכער די פעדאפיילס זיצן נישט רואיג דארט, מען לייגט זיי אריין דארטן אויף הונדערטער יאר, זיי זענען נישט משוגע דארט צו זיצן, קודם שטופן זיי די הענט צום שכן, כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל. מען האט באגראבן א איד אין סאטמאר בית החיים אין ניו דזשערסי, ס'איז געווען א רעבע, געמאכט א גרויסע לוויה מיט א גרויסן הספד, ס'איז געווען תשעה באב, און ער איז געווארן זייער דארשטיג, ביינאכט פארנאכט מ'האט אים שוין אהין געברענגט אין קבר, קלאפט ער אריין צום שכן, זאג מיר, וואו קען מען דא האבן א טרינק, איך בין דארשטיג, זאגט יענער, דא, קאקא קאלע איז דאון די ראוד, די העכסטע, די גרעסטע דיסטריביושען פון קאקא קאלע פאר ניו דזשערסי איז דא דאון די ראוד, און גיי אריבער און ברענג דיר אביסל קאקא קאלע. זאגט אים יענער, און פון וואו נעם איך געלט? זאגט ער אים, רבי איד, אויב דו ביסט דא געקומען אן א געלט, נעמסט ביסטו אויף צרות, קענסטו אין ערגעץ נישט גיין, זיץ איינגעלייגט. דער חזר טוט דאך עס אן א געלט, שטופט ער אריין צום שכן, און ער הייבט אים אן צו שפילן מיט די ערווה. יחיאל בראנער האט זיך געשפילט מיט א טויטן ביי די ערווה נאך די טהרה. זיי האבן עס געזען אויף די ווידעא און זיי האבן אים גראד ארויסגעווארפן אין בארא פארק. דער מענטש וואס האט די חברה קדישא האט מיר פארציילט, ער לויפט אריין פרעגט אים וואס טוסטו? זאגט ער איך וויל זען צו ס'ווערט אים הארט. שיגע מטורף ווען יור סיק יור סיק. שוין, ברוך השם די שומרים פון בני ברק האבן זיך אויפגעוועקט די ארגון השומרים פיקוח נפש אזהרה להורים זאגן זיי אז לעצטנס באקומען זיי אסאך טעלעפאן קאלס אז מ'האט געטאטשט זיי, זיי רעדן דאך איידל פארשטייט זיך דאס איז איידלע רעדן, אז מ'האט אכזריות'דיג געטאטשט די קינדער, העי זאג ארויס מ'האט גערעיפט? די קינדער. מען האט אריינגעשטופט אין זיי, אזוי ווי איין מיידל האט נעבעך באקלאגט זיך, מען האט אין איר אריינגעשטופט שטעקענעס, נישט שטעקענעס, מען האט אריינגעשטופט א פופיק, און דער טעם דערפון איז ווייל ס'איז נישט דא גענוג השגחה. איז בקיצור בעט מען אלע עלטערן זאלן אנהייבן צו משגיח זיין אויף די קינדער, און ווען זיי גייען אין סקול און זיי קומען צוריק און ווען זיי גייען קויפן פרישטאג מיט אלעם דארף מען וויסן, אז מען דארף כאפן פיקטשערס פון די תוקפים, דאס וואס איך טענה, יעדער דארף האבן א קעמערע, מען דארף האבן א טעלעפאן, כשר צו נישט כשר, אבער א טעלעפאן מוז יעדער האבן, יעצט טאמער איז געשען עפעס אן אומגליק זאל מען גראד קאלן, ס'עט זיין סודי, מ'עט גיין צו יענעם ארויסנעמען דאס געלט, און מ'עט זאגן ס'איז גארנישט, אבער זיי זאגן ס'עט זיין סודי, ס'איז וואן סעווען האנדרעט סעווען האנדרעט ניין סיקס טרי, דאס איז די נומבער אין בני ברק, סאו רבותי, טעיק קער אוו יור טשילדרען. האסט אראפגעברענגט אויף די וועלט, נעם קער פון זיי. און ווען דער לייב נוח האט אים נישט געגעבן צו עסן, האט ער אים געגעבן א שטויס. איי, ער האט דיך דאך געראטעוועט דיין לעבן, ער האט דיך דאך אריינגעברענגט אין די תיבה, און האט ער אלעס געטון, ווען נישט דאס וואלסטו דאך דערטראנקען געווארן. וואס איז די חוצפה אז ער געבט נוח'ן א שטויס? נאר ער, דער לייב, האט געזאגט פאר נוח'ן, אז דו האסט מיך אהער געברענגט, טעיק קער אוו מי. דיינע קינדער האבן דיר אויך אמאל געגעבן א שטויס, האסט מיך אראפגעברענגט, וויי דידנט יו טעיק קער אוו מי. שוין, מ'האט אריינגעלייגט כוחות און די מיסטערי ברוך השם פאריבער, מ'האט געכאפט צוויי חברה, נישט איינעם. נישט איין טינעידזשער, איך האב ווען געזאגט מען רעיפט, ארומגעגאנגען רעיפן אין בני ברק קינדער, נאר מען האט געכאפט צוויי האט מען געכאפט, און מען דארף זיי אויספארשן ווער נאך ס'איז אינוואלווד, און וואס זיי טוען אין זייער חדר, איך וויל וויסן ווי אזוי זיי פירן זיך אין חדר, עניוועי די משטרה זאגט אז מען האט אים געשטעלט אין די דזשובענייל דעלינקווענט. דזשעיל, און מען גייט זיי יעצט אויספארשן, און די משטרה בעט יעדער ווער עס איז געפאלן א קרבן פאר דעם חזר, אדער פאר עני קיינד אוו חזר'ריי, זאל אוודאי קומען פאראויס און דערציילן, און די משטרה וועט עס חוקר זיין זייער דייטליך, פונקטליך און דייטליך, און זיי וועלן טרעפן ווער עס האט עס געטון, און מ'עט יענע איינזעצן. יעצט למעשה, אונז וואלט מיר געקענט כאפן אלע חזירים, ווען נישט די רבנים די חזירים מישן זיך אריין, און זיי ווי מען זאגט. ט, מאכן א שווייג, ווען נישט וואלט מען געכאפט אלע. און דאס וואס איך טענה, לאו עכברא גנב אלא חורא גנב, די רבנים האבן אומגעברענגט דעם גאנצען קאמיוניטי ימח שמם וזכרם, אלע באצאלן א פרייז, דער מאטל איז יעצט אויפן קראנקן בעט און אויפן טויטן בעט, יעדער איז אפסעט, אוי וויי אוי וויי, ווען מען איז אים געקומען זאגן אז שרול האט געטאטשט פרויען האט ער נאר צוגעשטעלט איינעם שטויבער ער זאל זיין זיין גבאי, ער האט גארנישט געטון, ער האט נישט ארויסגעווארפן שרול און ער האט אים נישט געזאגט קיין פסק אויך נישט. און מ'האט אים פארציילט אז ער האט געטשעפעט די בחורים ווען זיי האבן נאך געלערנט אין מאנסי, האט ער אויך גארנישט געטון, פארשטייסט? ער האט געזאגט אף על פי שחטא ישראל הוא, די רבנים האבן אומגעברענגט דאס אידישקייט, ר' מאטעלע קומט ארויף יעצט אין הימל מ'עט אים פרעגן וואס האסטו געטון? האסט געשטעלט זיך פאר יעדן זוהן א שיעור, דאס איז געווען די גאנצער גליק? האסטו גע'גנב'עט די אלע ארעמע און מארמארישע חזירים? ווי די קדושה? ווי די טהרה? און וויזשניץ איז געשטעלט אויף יסוד שבת ענוה, יש ע. ווי געווען די יסוד? וויפיל הונדערטער קינדער זאגן נאך היינט, נישט קינדער, זיי האבן שוין חתונה געמאכט קינדער, אז דער חזיר דער מלמד האט זיי געטאטשט אין וויליאמסבורג און ס'איז אויך געווען דארטן אין מאנסי אין דא די תלמוד תורה אין אונטן איז געווען א רום וואס דארט איז געווען די בוילער רום און דער מלמד האט אריינגעשלעפט יעדן טאג אן אנדער קינד און אים אויסגעריבן און געטון וואס מ'האט דארט און אים אריינגעשטופט אין די מחילה, ס'איז דא היינט וואס זיי פארציילן עס, זיי האבן שוין היינט נישט קיין מורא, קיין מורא פאר קיינעם היינט. סאו רבותי, לאמיר אנהייבן צו לעבן נארמאל, אזאלכע זאכן מוזן ארויסקומען, ברוך השם מ'האט שוין געכאפט נאך צוויי חזירים. כ'האב ענק שוין געזאגט אפאר מאל אז ס'איז געווען אין לאנג ביטש אין די ישיבה א בחור וואס מ'האט אים געהארגעט האלאווין ביינאכט, ס'איז געווען פרייטאג אויף אויפן דריטן שטאק, בעיסיקלי יעדער ווייסט ווער ס'האט עס געטון, נאר די רבנים האבן מחליט געווען אז זיי גייען נישט קאאפערעיטן ווייל זיי ווילן דעקן זייער אייגענע רבנים, ס'איז ס'האט זיך געטון אין סאמבאדי א הו איז הו. און מען האט נאך פרייטאג צונאכטס אנגעצינדן א לעכט אויכעט, יעצט דאס איז געווארן א טויטע קעיס קיינער האט נישט גערעדט דערפון, ביקאוז אוו מיי ווארק פאר סעקשועל אביוס האב איך געהאט די ריכטיגע קאנעקשאנס און איך האב זיי געזאגט ליסן איף יו לעט דיס גאו דען איטס אנבעליוועבל וואט פיפל קען דו אין די יונייטעד סטעיטס האב אזוי אנגערייצט און אנגעדרייט מיט די נייעס מיט די טעלעוויזשענס מיט אלעם זיי האבן אנגעהויבן צו טון אין דעם זייער זייער שטארק. און זיי האבן שוין, איך מיין אז זיי ווייסן שוין פונקטליך ווער ס'איז אויכעט, ווייל איך האב שוין אויך באקומען א קלו. איז למעשה, מ'דארף אבער וויסן צו ס'איז טאקע אזוי. איז ברוך השם אבי ס'קומט ארויס, ווייל דער בחור'ל האט נעבעך נישט קיין רו אין קבר. דער אייבישטער קען נישט מוחל זיין ביז ווילאנג ס'קומט נישט ארויס כאטש ווער ס'האט עס געטון. אוי עטס וועט אויסהערן א קליפ. Who found him? די דארם קאונסלער

דען הי קאלד מי אגען. איטס סאמטינג ווי טרייד טו עסק ראביי קופער אבאוט אין לעיקוואוד ניו דזשערסי ווער היז נאו רעטייערד. היז פאדער העז בין לוקינג פאר ענסערס פאר טערטי וואן יערס ענד הי סעד דעט די סאמער בעפאר איי נאו באט הי סעד די סאמער בעפאר חיים וואס קילד דעט דער וואס ען אינסידענט אין קעמפ דעט חיים וואס קרייאינג אבאוט איי נאו באט איטס אימפארטענט דער איז נאו באט דזשאן באט ראביי וועיט דערס וואן טינג.

איי נאו וואט העפענד. איי מערי מורפי, פיקס עלעווען ניוז. יעצט זיי האלטן שוין זייער נאנט די גאווערנמענט ביים ארויסלאזן ווער דאס איז געווען זיי ווייסן שוין פונקטליך איך ווייס שוין איבער א יאר אז זיי ווייסן פונקטליך. ווייסט וויאזוי ס'גייט? מ'מוז זיין זיכער. אנבעליוועבל וואס דא איז פארגעגאנגען. א ראש ישיבה איז געווען אינוואלווד אין דעם? ראש ישיבה? יא. עניוועי, ברוך השם, יעדנס הארץ גייט אויס פאר דעם טאטן. און פארן קינד פארשטייט זיך, קינד אין א ישיבה, מ מ האט אים געסלעשט דעם טראוט מיט א, אוי, נעבעך. גוט, רבותי, ס'איז געווען אין דופאנט, איז געווען אזא רינגעלע פון אכט שטיקלעך, און זיי האבן יעדעס מאל געוויזן אין די ווארלדס פעיר וויאזוי די וועלט ווערט מער פראגרעסירט, דינגען דאָרטן, וווּ זיי האָבן גערוקט פֿון איינעם צום צווייטן, פֿון איין טרייענגל צום צווייטן, האָבן זיי געזונגען דער איז עי ביוטיפֿול טומאַראָו שאַ. דער איז עי גרעיט ביג ביוטיפֿול טומאַראָו. עס גייט אַרויסקומען און ס'גייט אויפֿהערן. די אַלע באַלאָניס גייען זיך באַהאַלטן. סעקסועל אַביוז, רציחה.

אזא זאך עטס געדענקטס איך האב פארפירט דעם קלף אז ס'איז ממש גוים ארבעט אויס די אראבער. און דו ווייסט אויך נישט פון וואסערא בהמות זיי האבן עס גענומען צו ס'איז מן המותר בפיך צו נישט. איז קודם כל איז עס נישט אויסגעארבעט לשמה, און נאכדעם ווייסטו נישט צו ס'איז בכלל אזא א הויט וואס מ'מעג נוצן. הגם מען מעג נוצען פון א נבילה אויך, נאר די מין בהמה מוז זיין מותר בפיחא, למשל פון אן עלעגעיטער וואס מען מאכט אסאך סקין טאר מען עס נישט נוצען. עניוועי, סא עטס האטס געמאכט חוזק פון מיר, אקעי, יעצט איז דא פיקטשערס אז די פאליס האט געכאפט ביי די גרעניץ דורכפארן, איז גאנצעטע שטיקער קלף. גרייט צו שרייבן א גאנצע ספר תורה דערויף. יא יא. האלב ירושלים איז שוין מודה אז די עדה איז נבילה, טרייף ס'איז א הכשר נישט קיין הכשר, נו זיי האבן נאך די גענגסטערס, אבער דאס גייט זיך אויך אויפהערן ווייל דער עולם ווייסט שוין דעם אמת. איינגעבן א פורים רב טוביה חוטא זונטאג מאנטאג קראנק און צובראכן און אויסגעוועבט. און ער וועט פירן ירושלים, נישט ירושלים, ער וועט פירן ביידע כשרות אפטיילונג, זיי זענען א הכשר ארגענעזעישן אין ירושלים. עס איז שוין געקומען די צייט אז מענטשן, ווי מען זאגט, לאמיר פעיס ריאליטי. האלט מיך אפ דא א בחור און ער זאגט מיר, נחום ביסט גערעכט, איך בין געפארן יעצט אויף אומאן, ווייס איך, שוין פאר חנוכה פארט מען שוין אויף אומאן, ס'איז דא פיר מאל א יאר ווען מען פארט אויף אומאן, איינמאל פארט מען אויף ראש השנה, און איינמאל אויף חנוכה, און נאכדעם שבת מברכין ניסן, און אויף שבועות. פארשטייסט? איז זאגט ער מיר יא ער איז דארטן געווען, ממש א בלאק פון ציון איז געווען איינע א שיקסע וואס האט אים געוואלט מפתה זיין לדבר עבירה, און ער זאגט ס'לוינט זיך טאקע נישט דאס פארן, ס'איז א משוגעת, שטעל דיר פאר ווען איך פאל דארטן דורך, אנבעליוועבל. יעצט די גוים האבן זיך אייביג באקלאגט אז מען טראגט נישט אוועק די שמוץ נאך זיך, זענען געווען גערעגט ווייל זיי מאכן דאך נישט קיין געלט אויף דעם, איז האבן זיי שוין אונטערגעצינדן יעצט נאך א הויז אין אומאן, די האטעל האט געפלאקערט אין אומאן, איך האב אייביג געזאגט ס'איז א מקום סכנה, ס'איז געווען די וואך ביי ר' נחמנ'ס ציון האט מען זיך געשאסן מיט ראבער בולעטס און איינער איז אביסל פארוואונדעט. רבותי איך וויל ענק בעטן א טובה, אומאן און די גאנצע אוקריינע פון די ארגסטע פלעצער ווי א איד זאל פארן. עניוועי, איך לייג דא ארויף איינעם, א ידיד מיינער, ס ה ער הערט מיך אויס און ער איז אליינס נעבעך אביסל א באטרעפנטער ווייל מען האט נעבעך געטשעפעט זיינס א קינד און ער ווייסט וואס דאס הייסט דורכצוגיין און ער וויל געבן אביסל אן אפיניען פארן עולם און איך לייג אים זייער גערן ארויף, הערטס עס אויס און הייבטס אן מתבונן צו זיין ווי מען האלט. די ראש ישיבות אין לאנג ביעטש האבן געמעגט טון וואס זיי האבן געוואלט.

שוין אין די יארן פון שידוכים האט אפגעטון א מעשה נורא צו א משפחה מעמבער, מען זאגט יענע משפחה מעמבער ווען ער האט עס געטון ווען ער האט בא'עוול'ט יענע קינד איז יענע קינד אלט געווען עלף יאר, גאר א מיידל, לאמיר צונעמען די זאך, לאמיר צוריקשטעלן די פאזל וואס דא איז געווען א יונג בחור'ל, ער ווייסט ער דארף אמאל א חתן ווערן, ער וויל א חתן ווערן, ער וויל האבן א גוטע נאמען, סיי ביי זיין אייגענע פעמילי, סיי ביי אלע פעמיליס ארום, פון זיין טאטעס זייט, פון זיין מאמעס זייט, זיין חברים, ער וויל דאך אמאל קענען חתונה האבן, האבן א ווייב. צו ער האט יא געטראכט, ער האט נישט געטראכט, אבער לאמיר אדורכטראכטן, אדורכטון די פאזל וואס דא איז געווען, וואס דא איז געשען, און זען צו מ'האט. נעגלעקטעד זאכן, ס'איז נישט נעגלעקטעד זאכן, לאמיר צונעמען דיס פיקטשער וואס דא שפילט זיך אפ, דאס בחור איז יעצט אין די יארן פון שידוכים, מען זאגט ווען ער האט עס געטון איז ער געווען זיבעצן, דאס איז א יאר פאר שידוכים, מען קען שוין אויך טון שידוכים ביי זיבעצן, איינער זאגט ער איז געווען נאך יונגער, לאמיר צונעמען די זאך שטאטליך. פארוואס זאל אזא יונג בחור'ל, דזשאסט ריסקינג היז אוין לייף, היז נעים, זיין גאנצע מהות החיים דזשאסט טאוק היז לייף ענד רואינד איט פאר די רעסט אף היז לייף, רואינד היז לייף, היז פאדער און מאדער, היז בראדערס און סיסטערס, און עוועריבאדי אראונד. די ערשטע זאך וואס מען קוקט, אזא יונג בחור'ל מאלעסט א משפחה מעמבער, נישט א פרעמדן, נאר ער גייט גאר און ער מאלעסט א משפחה מעמבער, נישט טראכטן וואס דא גייט זיין א דאפלטע פארלוסט, די משפחה ביי וועם ער האט מאלעסטעד וועט אים שוין נישט טראסטן, די משפחה ביי וועם ער האט מאלעסטעד וועט לעולם ועד אים מער נישט אריינלאזן אין שטוב ביי זיי, לעולם ועד וועט זיין א ריס דא צווישן זיין טאטע מאמע און די משפחה ביי וועם ער האט מאלעסטעד, און ס'איז א גרויסע שאדן פאר ביידע צדדים וואס דא איז געשען, סיי פאר די מאלעסטער זיין משפחה, פאר די מאלעסטער בפרט און פאר די וויקטעם. ווער ס'זאל נאר נעמען די פיקשער אין האנט אריין זאל ער זיין א סיקייעטריסט, א סייקאלעדזשיסט, א דאקטאר, א מומחה וואלט געזאגט די ערשטע זאך, דאס קינד איז א וויקטעם, דער איז נאו קוועשען. א בחור וואס איז געזונט און שטארק און ער האלט פאר שידוכים וואלט נעווער עווער דא סאטש עי סטופיד מאוו. דאס בחור'ל איז זיכער א וויקטים, די קוועשן איז נאר צו די מאמע און טאטע האבן געוויסט, צו די מאמע און טאטע האבן נישט געוויסט. נאמבער טו, עוורי סייקאלעדזשיסט, עוורי סייקייעטרי, עוורי מומחה הו דיעלס וויט אביוז אוו טשילדרען, עווריבאדי איז סעיאינג, סעווענטי ניין פערסענט אוו טשילדרען הו

עיטי ניין פערסענט אוו דיס טשילדרען הו וויל נאט געט העלפד רייט אוועי וויל ביקאם אביוזערס דעמסעלווס. אויב מען קוקט אן די בילד איז דא אסאך מאדנע קשיות. די בחור האלט פאר שידוכים און ער גייט און ער רונט זיין רעפיוטעישאן, זיין נאמען, זיין פעמילי, די אנדערע פעמילי. ס'איז א דאפלטע ווייטאג, ס'איז פעמילי אגענסט פעמילי. די בחור האט טאקע נישט געטראכט, איז די בחור אזוי סטופיד? רבותי מען קוקט אן די פיקשער, די בחור איז זיכער א וויקטעם. יעצט פארוואס האט ער געטאטשט פעמילי, פארוואס נישט א פרעמדע? מוז זיין די בחור איז אויך א וויקטעם פון פעמילי און ער האט נישט געוויסט אז ס'איז ראנג צו טאטשן פעמילי, ווייל והא ראיה איך בין אויך געווארן מאלעסטעד ביי א פעמילי מעמבער, סאו איף דיס איז נאט ראנג א פעמילי מעמבער מאלעסטעד מיך, דאס מיינט איי קען גאו אן נאו אלסאו טו מאלעסט א פעמילי מעמבער, מיר דארפן נישט זיין צו א גרויסע פיקח אנצוקוקן די בילד וואס דא האט זיך אפגעשפילט. לאמיר קודם צונעמען די זייט פון די מאלעסטער. וואס איז היינט די פראבלעם ביי כלל ישראל? כלל ישראל האט אין זיך א ניגון, א ניגון, ס'הייסט שידוכים, שין, יוד, דלת, וואו, כף, יוד, ענדע מם, שידוכים. ווען א קינד האט א פראבלעם צו אין חדר, צו add, adh, אלע שמות נרדפים, דא קינדער אין חדר זיי קענען נישט מיטהאלטן אין א קלאס, זיי באלאנגען נישט אין א גרויסע חדר, צו אין א גרויסע כיתה, איז דא מאמעס וואס זאגן א ניגון, הו קעירס, די חדר סובסעטוט מיין קינד, איך זע אים נישט אין פראנט פון מיר, הו קעירס וואס געשעהט, איך גיי אים נישט געבן קיין העלפ, וואס וועט זיין מיט שידוכים? מ'עט הערן דאס קינד האט געהאט העלפ שוין שידוכים שידוכים. מען טראכט נישט, נאך מ'האט חתונה בלייבט מען מיט די פראבלעם, הייבט זיך אן א גט, ס'הייבט זיך אן פראבלעמען, ניין נישט אלע גט'ן זענען פון אינטערנעט, מ'האט טאקע אזוי געברעינוואשט כלל ישראל, מ'האט געברעינוואשט אזוי די ציבור, יעדע גט האט א סיבה, צו די מיידל האט א פראבלעם, צו די יונגל געהאט א פראבלעם, פארוואס האט זיך אנגעהויבן יונגערהייט. לאמיר דא געבן א משל, לאמיר דא געבן א משל, מיר זיצן ביי א שמחה אין ארץ ישראל צוויי וואכן, מיר זיצן מיט א נעפיו, א נעפיו, דאס יונגעלע איז שוין בערך אכט ניין יאר אלט, אכט ניין יאר אלט, דאס נעפיו קענען מיר זייער גוט, זיין פראבלעם נישט שוין יארן, דאס יונגעלע ווייסט נישט פון אזא מין זאך, א לעפל און א גאפל. אלעס וואס ער עסט איז מיט צוויי הענט, לאמיר זאגן מען זיצט ביי א שבת סעודה צו ביי שמחה, חלה מיט ביידע הענט, פיש מיט ביידע הענט, זופ מיט ביידע הענט, די לאקשן פון די זופ מיט ביידע הענט, רבונו של עולם, און איך דארף נישט זאגן וויאזוי זיין קליידער זעהן נאכדעם אויס, וויאזוי דאס יונגעל זעהט אויס נאכדעם, אלעס ווערט פארשמירט, אלעס ווערט פאר'חזר'ט, אלעס פאלט, דאס קינד גיסט אן.

יור סעלף, די טעיבל, די טעיבל קלאט, עווריטינג וויל ביקאם וועט. דיס מיענס אז א קינד ווייסט נישט פון א לעפל און א גאפל, אז דאס קינד ווייסט נישט אפילו א סטאפ אין א קאפ, דאס קינד האט א פראבלעם. אזוי ווייט אז דאס טאטע פון די קינד אפאר וואכן צוריק, ער ווארט ביי די פי טי עי פון זיין קינד, זאל קומען זיין רייע ער זאל קענען אריינגיין צו די מלמד, ער ווארט א שעה אויפן זייגער, ענדליך איז אנגעקומען זיין רייע אריינצוגיין צו די מלמד און ער טוט זיך פארשטעלן, ווער ער איז, כ'הייס אזוי און אזוי. דער מלמד שרייט, איך האב נישט א קינד ביי דיר אין קלאס. די טאטע זאגט, איר הייסט אזוי און אזוי? יא. איך האב א יונגל ביי אייך אין קלאס. זאגט דער מלמד, א יונגל זיכער נישט! איך האב נישט א יונגל ביי מיר אין קלאס! ער שרייט, חי וקים פארן טאטן, די יונגל מיט אזא און אזא נאמען האב איך נישט ביי מיר אין קלאס! די ענד אוו די געים איז, משפחה'ז זיך מודה, דאס קינד האט צען צוואנציג פראבלעמען, דער מלמד האט געוואלט געבן א מעסעדזש, א יונגל ביי מיר אין קלאס האב איך נישט, ס'קען זיין א יונגל וואס דארף העלפ האב איך, אבער א יונגל מיט אזא נאמען האב איך ביי מיר נישט אין קלאס. היינט א מאמע מיינט אז ס'איז א ווייטאג, א שעים, א פלעק, צו געבן העלפ פאר א קינד, ווייל וואס גייט זיין ביי שידוכים? די יונגעלע קען איך שוין פאר יארן ער איז מיינס א נעפיו, די זעלבע פראבלעם געבליבן, גארנישט האט זיך נישט געטוישט, א יונגעלע נעבעך, ער איז שוין נײַן יאר אלט און ער ווייסט נישט פון קיין גאפל און קיין לעפל, ער ווייסט פון גארנישט, אפילו וויאזוי מען גיסט אן א קאפ סאדע. קיינער באמערקט נישט און שרייט, דאס מאמע דארף נעמען דאס קינד פאר העלפ, דאס מאמע ווייסט. שידוכים וועט אמאל קומען. רבותי, יעצט לאמיר צוריק גיין צו די פרשה דא. דאס בחור איז זיכער א וויקטים דעירס נאו קוועשאן, די קוועשאן איז האט מען געוויסט? האט מען געאפערט העלפ צו מ'האט געטראכט שידוכים און מ'וועט אויסגעפונען ער איז א וויקטים צו וויאזוי ס'וועט ארויס ליעקען ביי שידוכים קוועשען טו. די מאמע באקומט די נייעס פון די טאכטער, דער און דער קאזין האט מיך מאלעסטעט, ביטערליך, ווי אזוי איז דאס געשען די מאמע גייט נאכאמאל צוריק פאר א יום טוב ווי צו די פלאץ וואו איר טאכטער'ס מאלעסטער געפינט זיך. רבותי, לאמיר זיך אדורכטראכטן. שטעלט אייך פאר, איינער וואוינט נעקסט דאר פון א גוי, ער האט א גרויסע פיט בול, ער איז קיינמאל נישט צוגעטשעינט, די פיט בול האט שוין געהאט צוואַנציק עקסידענטס, אזוי כמעט יעדן טאג, פיט בולס רייסן קינדער, בייסן קינדער, זיי ווייסן שוין פון גארנישט, זיי זענען ווילדע דאגיס, און דא וואוינט איינער נעקסט פון א גוי וואס האט א פיט בול, און ער האט שוין איינמאל געביסן דאס קינד, צוויי מאל געביסן דאס קינד, און גארנישט! ער לאזט דאס קינד ווייטער אינדרויסן יעדן טאג אן וואטשן דאס קינד, און אפילו ער ווייסט ס'איז דא א פיט בול, מען טוט גארנישט, מען קאמפלעינט נישט, דא קומט א מאמע, די טאכטער וויינט געוואלד דעם די קאזין האט מיך געמאלעסטעד, און די מאמע גייט, און שי איז גאואינג בעק נאכאמאל פאר יום טוב צו די משפחה פון די מאלעסטער. ט, ווער איז געווען די מענדעטארי ריפארטער וואס האט נישט געפילט וויכטיג א יונג מיידעלע נישט נאר מ'האט איר מאלעסטעט, מ'האט איר גע'עפנט, אזוי שטייט אין די נייעס, אזוי שטייט אין די ניוספעיפער, מ'האט איר גערעיפט עד כדי כך, מ'האט איר גע'עפנט, מ'האט עס נישט ריפארטעד. די מענדעטארי ריפארטער מוז זיכער זיין א איד און יענער צו זי צו ער האט נישט געפילט וויכטיג אז מ'דארף עס גיין ריפארטן. וואס געשעהט אוטאמעטיקלי?

נאכמער, וואו איז געווען אז מען זאל קומען זאגן פאר ביידע צדדים, דא איז דא א פראבלעם, די בחור זאל מער נישט קענען ריטשן די מיידל און די מיידל נישט די בחור, נאר מען גייט צוריק צו די מאלעסטער'ס הויז. איטס אנהערד אף. ס'איז געווען איין נחשון בן עמינדב, יארן צוריק, נישט אזוי לאנג, האט זיך אפגעשפילט דא א מעשה אין וויליאמסבורג, א מעשה איום ונורא, איום ונורא. א קינד ווערט טעריבלי טעריבלי מאלעסטעד. די מאלעסטער האט געהאט א נאמען פון אמעריקע ביז פאקיסטאן אז ער איז א פעימאס פעימאס מאלעסטער. יעדע רבי יעדע רב יעדע קהילה יעדע ישיבה יעדע מקווה יעדע בית מדרש יעדער האט געוואוסט אפילו פון זיין נאמען צו זאגן און ווי דעינדזשרעס ווי דעינדזשרעס און סכנה'דיג ער איז. נישט געווען א איד אויף די כדור הארץ וואס האט נישט געוואוסט פון די נאמען צו זאגן. ס'איז קיינעם קיינעם נישט בייגעפאלן, מ'דארף אים סטאפן אדער אראפנעמען פון די גאס, מאכן זיכער אז נאך טויזענטער קינדער א טאג גייען נישט זיין ווייטער מאלעסטעד. איך וויל עס נאכאמאל מאכן קלאר, קיינער, אבער קיינער, נישט פון וויליאמסבורג, נישט פון בארא פארק, נישט פון מאנסי, נישט פון מאנראו און אנדערע נעיבארהודס האבן געפילט אז דא איז דא אזא דעינדזשערס פארשוין, טאג איין טאג אויס מאלעסטעט ער קינדער אבער ביטערליך נאך מער ווי מאלעסטן, ער מאכט זיי פאר קריפלעך וואס ער זאגט זיי און ער לערנט זיי אויס, קיינעם איז נישט בייגעפאלן צו סטאפן אזא מאלעסטער אבער איין טאטן וואס מען האט אנגערופן א משוגענער. וואס איז געשען צו די טאטן? אנשטאטס כלל ישראל זאל מען זאגן שקויעך, אנשטאטס ביז היינט איז קיין איין יונגל אויף די פלענעט מער נישט מאלעסטעד געווארן ביי די מאלעסטער, האט מען גאר גערוידעפט דעם טאטן, נישט געזען פאר אים א שמייכל מער אין לעבן, נישט געווען קיין בית מדרש, נישט געווען מער קיין חברים, נישט געווען מער קיין פעמילי, משפחה, מען האט אלעס פון אים אוועק גענומען פאר ראטעווען כלל ישראל, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, די אינגערמאן איז מער א היראו ווי אלע הצלה מעמבערס, הצלה מעמבערס ראטעווען אויך אידן. הצלה מעמבערס קענען נעמען אידן אין א אמבאלאנס און אריינפירן אין שפיטאל און גארנישט מער. דא רעדט מען פון א טאטע וואס האט געראטעוועט יעדן טאג הונדערטער אויב נישט טויזענטער קינדער א טאג פון מער נישט מער ווערן מאלעסטעד און זיין סעיף אויפן גאס, סעיף אין תלמוד תורה, סעיף אין גאס, סעיף אין באסעס, סעיף אין שול, יעדן טאג וואס ער איז שוין נישט געווען אויפן גאס. רבותי, א קינד ווערט מאלעסטעד א מיידעלע יונגערהייט, קען זיך איינער פארשטעלן די טראמע פון דאס קינד? ליידער, איך בין אין די סיטועשאן, כ'האב ליידער אויך אזא קינד וואס איז געווארן ביטערליך מאלעסטעד, ביטערליך, ווייס איך וואס דאס מיינט, ווען א טאטע מאמע זאלן זיך פארשטעלן וואס דאס מיינט א קינד איז געווארן אביוזט, קען ער וויינען לעולם ועד, די דעמעדזש איז דאן, באט ביג טיים. די דעמעדזש איז דאן. מען פלאגט זיך מיט אזא קינד טווענטי פאר סעווען אראונד די קלאק. מען דארף גיין פאר טערעפי. ס'דא שוועריקייטן אין שטוב. דאס וויקטים איז מער נישט די זעלבע. דאס וויקטים איז אינגאנצן א אנדערע קינד. ער פלאגט זיך מיט זיין לעבן. ער קען נישט קומען צו א נארמאלקייט. פרעג איך ווי געווען א מאמע וואס האט גארנישט געטון נישט נאר צו סטאפן די בחור און זאגן פאר איר קאזין צו ס'איז איר נעפיו,

וויאזוי קען אזא מאמע ווערן אנגערופן א מאמע? שי גאוס בעק טא דע האוז אוו דע אביוזער פאר יום טוב, שי גאוס בעק טא א האוז אוו א פיט בול, פארוואס ווען ס'קומט אידישע קעיסעס איז מען אזוי נעגלעקטעד? קיינער שרייט נישט מ'דארף העלפ. איך וויל פרעגן די מאמע צו די מיידל האט בכלל אנגעהויבן צו גיין פאר העלפ די ערשטע מאל זי איז געקומען מאמי, כ'בין געווארן מאלעסטעד דורך דעם בחור און דער קאזין. האט זי בכלל אנגעהויבן טערעפי? ווי געווען א מענדעטארי ריפארטער שוד מעיק קליר מ'גייט דאס ריפארטן, עטליעסט דער בחור וועט באקומען העלפ און די מיידל גייט באקומען העלפ און מ'קען נישט צוריק גיין צו די אביוזערס הויז. רבותי, וואס איז דא געשען? וויאזוי גייט א מאמע מיט די גרעסטן מיינד? מיינד באגלינג אז זי גייט צוריק אויף יום טוב צו די אביוזערס הויז, ס'איז יום טוב, ס'איז משפחה רבותי. נעקסט קוועשן, וויפיל מאל ווארנט מען אן כלל ישראל מ'זאל נישט אריינעמען קיינעם אינדערהיים, מ'זעט עס קלאר אפילו נישט קיין משפחה מעמבערס, ס'דא הונדערטע מעשות, הונדערטע, פון עדאלטס וואס זענען היינט האבן זיי שטובער מיט קינדער מיט אייניקלעך, זיי אליינס קענען נאך נישט קומען צו זיך ווייל ווען זיי זענען געווען יונג האט זיי א משפחה מעמבער מאלעסטעד, זיי האבן שוין קינדער, זיי האבן שוין אייניקלעך, זיי אליינס זענען נאך פארקריפלט פון די טראומע וואס זיי זענען אדורך יונגערהייט אפילו זיי האלטן שוין ביי אייניקלעך. רבותי, דערס א לאט אף קוועשאנס וואט העז טו בי ענסערט, באט די ענד אף די געים איז, לאמיר צוגיין צום פוינט, די בחור האט נישט מאלעסטעד דאס מיידל, פון איין מינוט צום צווייטן איך גיי מאלעסטן דאס מיידל, די בחור אויב ער האט סעקריפייסט זיין נאמען, די בחור טאמער ער האט סעקריפייסט זיין משפחה, זיין מאמעס משפחה און אלע ארום, ווייל דא רעדט מען פון צוויי נאנטע פעמיליס, אויב ער איז געווען רעדי אזוי סעקריפייסן איז ער א ביטערע ביטערע וויקטעם וואס האט שוין לאנג געדארפט גיין אויף העלפ. די קוועשן איז צו די מאמע האט געוויסט צו נישט. מיר ווילן אלע אויף די קוועשנס אן ענטפער. האט מען געוויסט און מ'האט נאך געוויסט און מ'האט נישט געוואלט געבן טערעפי ווייל שידוכים ס'איז א עוולה. ער וועט קיינמאל נישט קענען נארמאל חתונה האבן ווייל ער גייט זיין א קריפל פאר די רעסט אף היז לייף אפילו נאכן חתונה. און די מיידל גייט עס זייער שנעל באמערקן עפעס ראנג מיט אים ביקאוז די סיינס אר שאואינג אוט קליערלי. צו די מאמע פון די מיידל. האט די מיידל אנגעהויבן גלייך טערעפי די מינוט מ'האט אויסגעפונען אז זי געווארן מאלעסטעד צו שידוכים, גייט יעצט די מיידל פאר העלפ. און צו די אלע וואס קומען און זאגן דעות אויפן האטליין, זיי ווייסן די קעיס פון אהער און אהין, רבותי, דו נאט מיקס אין ווער יו דאונט באלאנג, די ערשטע זאך מאכטס זיכער דער בחור באקומט העלפ, ער איז זיכער א וויקטעם, ער איז זיכער אויך א וויקטעם פון משפחה והא ראיה, הי דיד נאט איווען טינק אבאוט היז סעקריפייסינג היז אוין נעים ענד א פראבלעם פאר שידוכים ווען ער האלט שוין אין די יארן פון שידוכים, דאס מיינט ער איז געווען א טעריבל וויקטעם און ער איז געווארן נאך אן אביוזער. רבותי מען רעדט דא פון קינדער, מען רעדט דא פון נשמות. פארוואס ביי כלל ישראל זענען מיר אזוי נעגלעקטעד ווען ס'קומט צו קינדער ווען קינדער קומען ווערן אביוזד? מען באהאלט עס אונטער די ראג, אלעס באהאלט מען, מען וויל פון גארנישט וויסן, מען באהאלט אלעס, לאמיר זיך מאכן א חשבון, א פרידזשידער איז צובראכן, ס'ארבעט שוין נישט, מען דארף א נייע, וואס גייט געשען טאמער מען פלעיסט נישט די פעקט, ס'ארבעט נישט, ס'ליגט דארט עסן, מען קאווערט עס אזוי מען זאגט מען האלט די טיר פארמאכט פון די פרידזש, קיינער ווייסט נישט, די פרידזש ארבעט שוין נישט, און קיינער דארף נישט וויסן, ווי לאנג וועט מען קענען שפילן אזא געים? וואן דעי די פוד וויל בי סטארטינג טו ראטן און ס'וועט אנהייבן צו שטינקען און שימלען אז ס'וועט גיין א רויעך. רבותי די זעלבע זאך דא, ווי לאנג קען מען קאווערן א זאך? וואן דעי ס'גייט אנהייבן צו ראטן one day, ס'גייט אנהייבן צו שטינקען, אויב נישט היינט, מארגן, אויב נישט היינט, איבערמארגן, די אלע זאכן מען גייט לייגן און קאווערן אונטער די ראג, אמאל איז עס שוין אזוי שטויביג אונטער די ראג אז ס'ווערט שוין אזוי אנגעפאקט מיט שטויב אז מען קען עס שוין נישט באהאלטן. ווען ס'קומט צו אביוז ביי כלל ישראל זעמיר די לאועסט אוו די לאועסט, מען האט אלעס באהאלטן, ס'קיינמאל נישט געשען, אלעס איז ליגנט, אלעס איז בעלאוני, נעווער העפענד ס'איז פעבריקעישן, די וויקטים איז א ליגנער. רבותי וויאזוי וויל מען זיך העלפן אויב מען דינייט אלעס, מען באהאלט אלעס, מען וויל אפילו נישט פעיסן די פעקט. די זעלבע זאך אויב א קינד עסט מיט צוויי הענט, ער ווייסט נישט פון א גאפל פון א לעפל, ער ווייסט נישט אפילו אז א קאפ האט א לימיט ביז ווי מען קען עס אנפילן, ער איז א חורבה פון א יונגל, וואס מיינט די מאמע? ווי לאנג גייט זי שפילן מיט אזא קינד? שידוכים? ער גייט קומען צו זיין בר מצוה? רבונו דעלמא כולא ער וועט זיצן אויף די העד טעיבל מיט די שיינע הוט, מיט די שיינע בעקעטשע, מיט די פשט'ל צעטל, און דער בר מצוה בחור ער וועט זיין א חורבה, ער וועט זיצן אויבן אן, יעדער איינער וועט קוקן אויף אים, די משפחה, זיין קלאס וואס גייט קומען צו די בר מצוה און זינגען לכבוד לכבוד אים, אלע וועלן קוקן מ'עט פאוקעסן די בר מצוה בחור, די בר מצוה בחור. מ'עט אים קומען ווינטשן מזל טוב, ער איז פארשמירט, ער איז פאר'חזר'ט, ער עסט מיט ביידע הענט, ער נוצט נישט קיין לעפל, ער נוצט נישט קיין גאפל, זיצן דארט זיידעס מיט עלטער זיידעס, זיצן דארט אלע שיינע אידן, משפחה, מען קוקט ווי די בר מצוה בחור עסט מיט צוויי הענט. אלעס פארוואס? פארוואס? מען שעמט זיך צו געבן העלפ פאר א קינד, מען שעמט זיך צו פלעיסן די מציאות, מיין קינד איז א מאלעסטער. מיין קינד איז געווארן מאלעסטעד, מיין קינד ווייסט נישט וויאזוי מען עסט, מיין קינד ווייסט נישט וויאזוי מען טרינקט, מען וויל אפילו נישט וויסן פון גארנישט ווען א מלמד זאגט פאר א טאטע, איך האב נישט אזא קינד ביי מיר אין קלאס, דער מלמד געבט א מעסעדזש, טאטע, ער איז נישט דא א קינד. עס קען זיין ס'איז א קינד פול מיט פראבלעמען, אבער ער איז נישט א קינד אין א קלאס וואס באלאנגט אין א קלאס, זאגט די משפחה, זיי ווייסן קלאר דאס קינד האט אזויפיל פראבלעמען, אבער די מאמע וועט נישט פלעיסן די מציאות אז ס'איז נישט קיין שעים צו נעמען א קינד פאר העלפ, און זי נעמט אים נישט פאר העלפ ווייל הא-הא, מיין קינד האט נישט קיין פראבלעם, די מאמע זינגט נאך די סאנג. זי טראכט נישט ער האט שוין באלד בר מצוה, וויאזוי וועט אויסקוקן די בר מצוה ווען מ'וועט קוקן אויף די בר מצוה בחור, מ'וועט אים זען עסן מיט צוויי הענט די זופ מיט די לאקשן מיט פלייש, אלעס גייט מיט הענט און פאר'חזר'ט און פאר'שמיר'ט. די סודות וועט זיך איבערגיסן פופציג מאל פון די קאפ. נא, מיין קינד האט נישט קיין פראבלעם, ער וועט אויסוואקסן. רבותי, פליז, מען רעדט דא פון נשמות, מען רעדט דא פון קינדער, איזנט איט טיים ווי שוד פלעיס אווער פעקטס? האט מען געוויסט בכלל ער איז א וויקטים? וואס איז זיכער ער איז א וויקטים, אז א בחור, אזא יונג בחור'ל, ער האלט ביי די עידזש פון שידוכים, און ער האט נישט געקוקט און נישט געטראכט אז ער גייט דא סעקריפייסן אן די פיוטשער זיינע, איז א סימן ער איז א. ביטערע וויקטים, רבותי, וואס איז דא געשען? וועט מען אלעס טון פאר די ווארט שידוכים און הרג'נען קינדער? מען קען ראטעווען נשמות און מען גייט און מען ראטעוועט נישט ווייל שידוכים? ס'דערציילן דירעקטארס פון קעמפס, קינדער פארן אין קעמפס, מען דארף אויספילן די פארם, סאו מעני קינדער האבן פראבלעמען, דער האט א עלערדזשי פראבלעם, טאמער ער עסט מילכיגס אר אנדערע זאכן באקומט ער גלייך א ריעקשאן. ער קען זיין אין א ווערי ווערי דעינדזשערס פאזישן אין וואן סעקאנד פון אנאדער, א אנדערער האט א עזמע פראבלעם מען דארף מאכן זיכער ער האט די די עזמע מאשינערי וואטעווער ס'הייסט וואס מען דארף נעמען ווען מען כאפט א עזמע אטעק, אנדערע קינדער האבן אנדערע פראבלעמען, קינדער דארפן צוקומען צו מעדיקעישן א גאנץ זומער, ס'איז זייער לייף סופארט, קינדער האבן פראבלעמען. דערציילן קעמפ דירעקטערס אז מען וועט קיינמאל נישט דערציילן פאר א קעמפ מאדער. מיין קינד האט די און די פראבלעם, נישט מען דערציילט און נישט מען פילט עס אויס אויף די קעמפ פארום. קינדער קומען אן אין קעמפ, פלוצלינג איז דא הצלה קאל שוין אויפן ערשטן טאג, א קינד קאלעפסט אין דיינינג רום. וואס איז? ער האט געטאטשט מילכיגס? פון וואו זאל מען האבן געוואוסט ער ליידט אויף מילכיגס? די עלטערן האבן עס באהאלטן שידוכים. אלע קעמפ דירעקטארס וויינען וואס א עוולה ווערט דא אפגעטון פאר קינדער. קינדער דארפן נעמען לייף סופארט מעדיקעישאן וואס טוט זיי ראטעווען לייף, וועט מען אפילו נישט דערציילן פאר א קעמפ דירעקטאר אדער פאר קעמפ מאדער ווייל שידוכים. מען שיקט דאס קינד, דאס קינד ווייסט ער אדער זי אז זיי גייען זיין אין א דעינדזשער, מען האט מורא און מען ציטערט צו פרעגן מאמי וויי דאנט יו סענד מיי מעדיקעישאנס מיין מעדיצינען? מען ציטערט און מען שעמט זיך. שיקט מען קינדער אין קעמפ? מען שיקט קינדער אין קעמפ אן די עמורדזשענסי לייף סופארט וואס זיי דארפן, בפרט ווען ס'קומט צו אלערדזשיק ריעקשאן. ווי איז דא די מאמע? מיט איר גאלדענע הארץ אלס א מאמע זאל זיך נישט שעמען און זאגן פאר א קעמפ דירעקטאר אדער קעמפ מאדער די אלע פראבלעמען אז מען זאל דארפן אפילו נישט צוקומען אינמיטן זומער אין שפיטאל איז בעסער ווען א מאמע באקומט די פאון קאל יור סאן אר דאטער ענדעד אפ אין האספיטאל אין קריטיקל קאנדישאן אדער אין א אנדערע קאנדישאן איז דאס בעסער אבער שידוכים די קינד וועט סאפערן זומער ווייל די מאמעס קאפ זינגט א ניגון שידוכים. רבותי לאמיר אויפהערן מיט די אלע דע נאנסענס ווייל די ענדע האט געוויזן אז ס'קומט צו שידוכים פאפט מען און מ'ענדיגט נאכדעם מיט א גט ווייל מ'האט באהאלטן אויך ביי די שידוך אז די בחור צו די מיידל ליידט פון א פראבלעם פארוואס קומען זיי צו צו שידוכים נאך מיט די פראבלעם ווייל ביז די שידוך האט מען זיי קיין העלפ נישט געגעבן ווייל שידוכים קומען זיי צום שידוך ליידער מיטן פראבלעם ווייטער, אדער ס'הייבט זיך בכלל נישט אן און ס'ענדיגט זיך נאך פאר די חופה, אדער ס'ענדיגט זיך מיט א גט. רבותי לעטס אופן אפ אווער אייס, לעטס פליז העלפ ענד בי עוועילעבל טו העלפ אווער טשילדרן, לאמיר נישט זינגען דעם ניגון שידוכים, פליז לעטס העלפ אווער טשילדרען.

ביג געט און ס'עט שטינקען אין די גאסן, סא רבותי לאמיר זיך אויפוועקן, באט נעווער עווער עווער זאל א מאמע צוריק גיין צו א הויז פון אן אביוזער ווען די קינד שרייט מאמי איך בין טערבלי געווארן מאלעסטעט, עווער זאל אזא מיסטעיק געשען, מען דארף זיין א רוצח פון א מאמע ווען א קינד שרייט דארט און דארט האט א פיטבאל מיך געביסן, און די מאמע גייט צוריק צו אזא שטוב ווי די פיטבול דרייט זיך. רבותי! לעטס קארעקט אלל דיז מיסטעיקס, לעטס דו קאנסטראקטיוו, און לאמיר העלפן אונזערע קינדער, אין זכות פון דעם זאל יעדע קינד זיין געזונט און שטארק ביז הונדערט און צוואנציג, מיר זאלן טאקע נישט וויסן קיין שום פראבלעמען. אונזערע קינדער זאלן קיינמאל קיינמאל נישט ווערן אביוזט און זיין אביוזט, און נישט דארפן אביוזן א צווייטער, און נישט דארפן סעקריפייסן די אנלי לייף, און נישט סעקריפייסן אז זיי דארפן אמאל א חתן ווערן צו א כלה ווערן, רבותי זאל שוין זיין א יאר פון געזונט, א פרייליכן חודש, קומט חודש כסלו, חודש כסלו איז דאך א גרויסער חודש, מען קען שעפן אלע גוטע השפעות טובות פון די חנוכה. פון די מנורה, בעטן מיר יעדן איינעם אם ירצה השם אויסגעפויעט אלעס גוטס א פרייליכן חודש מיט א גוט געבענטשט יאר מיט אלעם גוטן.
כל טוב. האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.